א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח, איך לייג געווענטליך צו אן עמערדזשענסי, זאכן וואס זיי קומען די לעצטע מינוט אריין, וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא אסאך שיעורים געווען די וואך, און ס'כדאי עס אויסצוהערן, זעהן וואס ס'איז א קאראפטעד פארפוילטע קאמיוניטי אונז לעבן מיר. כ'האב באקומען א ידיעה, אן זיי זיך נעמענדיג א דיסקלעימער, ס'איז דאך אריינגעקומען די לאו סוט יעצט, דאס איז שוין די צווייטע לאו סוט. די ערשטע איז ענגעלמאן און דא איז די צווייטע. כ'האב ענק געזאגט ס'וועט נישט ארבעטן גארנישט ווילאנג ס'וועט נישט זיין אדער מוראה של מלכות וואס פאר דעם האט מען ביז יעצט נישט מורא, די דעי טשארלס היינס איז געווען אפגעקויפט פון די סאטמארע אדער ס'וועט זיין לאוסוט סאו עניוועי יעצט איז שוין דא די לאוסוט קעגן די וועבערמאנס און ס'איז א מחאה איז געווען יוסף מרדכי כהנא הער איך מ'האט צאמגערופן סאטמאר אלע מנהלים און ברוך השם ועד הצניעות האט מען נישט גערופן ווייל מ'ווייסט דאך אז עניטינג וואס האט צוטון מיט צניעות זענען זיי דאך די פארקערט. און ס'איז געווארן לעבסטיק אין שטאט, איז די ערשטע זאך האבן אלע אנגעהויבן צו שרייען, נחום ראזענבערג מ'האט אים געדארפט שטיל מאכן, מ'האט אים געדארפט, שרייט עס, אקעי, וואס מ'האט געדארפט האט מען געטרייט, ס'איז נישט געגאנגען, יעצט למעשה איז ארויסגעקומען, יעדער ווייסט שוין, ער האט שוין יעדן אויפגעקלערט, דאס גייט שוין נישט צוריקפאלן, דאס שרייען נחום אהער מיט אהין איז פיניש, ווען ער שפארט היינט צו זיין האטליין, ער האט שוין געטון וואס ער האט געוואלט. יעצט איז די שאלה איז אפשר קען מען פטור ווערן די וועבערמאנס נישט די ראזענבערגס, די וועבערמאנס מיינט מען די אלע חזירים וואס זיצן אין די תלמוד תורה און אין די מיידל סקולס, די לעסביען טיטשערס מיט די געי מלמדים. יעצט רופט זיך אן איין מנהל דאס קען מען נישט פטור ווערן זייט די וועלט שטייט איז עס אזוי געגאנגען און דאס גייט אזוי ווייטער אנגיין, זיך האט אנגערופן ר' יוסף מרדכי קאהן אויב אזוי שפארט צו די מוסד החינוך. יעצט איך וויל פרעגן ווען א מלמד זאגט ווען א מנהל האט א חוצפה אזאנס צו זאגן ברבים דיזערווט ער נאך צו זיין א מנהל? וועלכע טאטע ס'שיקט זיין קינד צו דעם חדר ווי ער איז מנהל זאל וויסן ער איז מסוכן לרבים און מסתמא א חזיר רעדט ער אזוי. און נאך א זאך מ'האט געשאסן דאס יאר פֿינף זעקס הונדערט מענטשן אין ברוקלין צו אין ניו יארק צו אין די פייוו באראס צו אין אמעריקע פארוואס זאל נישט אמעריקע זאגן ווייסט מ'שיסט עניוועי זייט די וועלט שטייט האט מען געשאסן ס'האט זיך אנגעהויבן מיט קין און מיט הבל לאמיר לאזן מ'זאל הרג'נען מענטשן איט דאזענט גאו לייק דעט. און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך מיט וועד החינוך איינעם, קוק וויאזוי א פאבליק סקול זעהט אויס, קוק וויאזוי א פאבליק סקול טיטשער זעהט אויס, קוק וואס ער דארף דורכגיין אלעס, און קוק וויאזוי אונזערע מלמדים זעהן אויס, מען נעמט יעדן חזיר נעמט מען צו זיין מלמד, און טאמער ווארפט מען אים ערגעץ ארויס קומט ער צוריק פון א צווייטע טיר אדער צו א צווייטן מוסד, דאס איז דאך אנבעליוועבל, רבי יוסף מרדכי קאהן איך געב דיר א הונדערט פערסענט רייט, ווען עטץ קענטס נישט קאנטראלן דעם עולם אז מען זאל נישט סעקשועלי אביוזען קינדער, העי, סטאפ די האול ישיבה, שיק זיי אין פאבליק סקול, דארט וועט מען זיי אויסלערנען. קיצור ס'איז געווען א היעטעד קאנווערסעישאן, ס'האט זיך געטוהן, די משמרת הצניעות האט מען נישט גערופן, זיי גייען עמטליך דעקלערירן ס'איז נישט דא קיין משמרת הצניעות, און איך האף אז זיי וועלן פאלגן אלעס וואס איך זאג, מ'דארף אריינשטעלן יעדן בית חינוך וואס איז דא, למשל סאטמאר האט פֿופֿצן בית חינוך'ס אין יעדן זאל זיין אן עקסטערע מענטש, און דער מענטש זאל זיצן א גאנצן טאג ווען איינער טאטשט דאס קינד וואו מ'טאר נישט זאל ער קענען צוגיין. איך האב א פראבלעם האט מיך געטאטשט. צו א קינד האט אים געטאטשט, צו א עלטערע בחור האט אים געטאטשט, צו א מנהל, צו א מלמד האט אים געטאטשט. זיין צימער מוז זיין אונטער ווידיאו סערוועילענס טווענטי פאר אווערס, און מען זאל מאכן זיכער אז יעדע קאמפלעינט קומט פארווארד. מען דארף פטור ווערן די וועבערמאנס נישט ראזענבערג, ראזענבערג האט ענק נישט געטוהן גארנישט ראנג, יעצט באמת ווען אילו זכינו וואלט עטס ענק מיט זעקס יאר צוריק צו מיט זיבן יאר צוריק אראפגעזעצט מיט מיר און מודה געווען וואטס גאואינג אן און מען וואלט געטרייט צו זוכן א סעלושען. עטס האט דאך געהאט געשריגן ס'איז ליגענט, ער איז א מנוול, א חזיר, א ליגענער, א די אלע שמות הנרדפים, ער האט שיקסעס אין אוקריינע, וואס נאך, איך ווייס נישט וואס נאך איך האב, אפשר אויך נאך דעם עמפייער סטעיט בילדינג אויכעט, איך ווייס נאר נישט, הו נאוס. סאו דאס אז מ'איז געקומען צו א קאנקלוזשען אז מ'דארף פטור ווערן די וועבערמאנס איז א געוואלדיגע געווינס, ווייל ביז יעצט האט מען נאך געשריגן ס'איז נישט דא קיין חזירים. יעדער כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, דער רבי זכרונו לברכה און סאו אז עטס האלטס שוין דא יעצט ווען עטס זאלט ווען זוכה געווען וואלט עטס עס געטון די רייט וועי זיבן אכט יאר צוריק האט עטס זיך נישט געוואלט טון נאו איט הערטס אין די פאקעט כ'האב דעמאלטס געשריגן ווען איך האב אנגעהויבן די מערכה וואן דעי דערס גאנע בי לאוסוטס מייקל דאוד האט געסוט די קירכע פאר א ביליאן דאלער אין איין יאר און ער האט געווינען אלע קעיסעס זיין קאמישן איז געווען דרײַ הונדערט מיליאן דאלער ס'איז געווען א רייט אפ אין די ניו יארק טיימס. און ווען ער געווינט דען נישט, זיי זאלן זיך קענען פארטיידיגן, קאסט עס אויך די זעלבע געלט. ס'קאסט שוין סאטמאר די קעיס קעגן דעם רייכמאן, און באלד וויפיל מ'עט דארפן באצאלן. און ס'פארטיידיגן קאסט אויך געלט. סאו דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען אז די יו העוו טו פעי א פרייז. און ברוך השם מ'האלט שוין דא. מ'האט שוין ריעלייזד אז יא נחום ראזנבערג געזאגט אמת. קיינער האט נישט געשריגן ס'איז נישט אמת ס'איז נישט געווען. מ'זאגט ס'איז יא דא און ס'וועט זיין. ס'איז היה ס'איז הווה ס'איז יהיה. ס'איז געווען, ס'איז און ס'עט זיין. דעם מנהל דארף מען ארויסווארפן. טאמער האט ער די איידיע אז דאס מוז אזוי אנגיין, איז ער ראנג, ווייל דאס וועט נישט אזוי אנגיין. און איך זאג דיר נאכאמאל, אז דער מנהל קען זיך נישט קאנטראלן זיין סעקשועל דיזייערס, זאל ער גיין אויף מאנהעטן און באצאלן דאס געלט. דאונט טאטש א טשיילד ביקאוז איטס טשיפער, אר יו גאנא סעי עה די קינדער זענען ליגנער ער ווייסט נישט וואס ער טוט. דאס איז א מורא'דיגע זאך זאג איך רבותי מ'האלט שוין דא מיר האבן דאך שוין געווינען די מלחמה יא ס'האט אויפגעטאן איך ווייס נישט צו דאס אמת צו נישט אזוי האט עס מיר איינער איבערגעגעבן נאר אויב דאס איז אמת קענסט מיך שוין צוריק אריין לאזן אין בית מדרש דאווענען ווייל איך זעה נאכנישט פארוואס מ'האט מיך ארויסגעווארפן געווען יעצט אין ארץ ישראל געווען רבנים זיי האבן מורא געהאט צו אסאושיעטן מיט מיר זיי האבן געזאגט איר זענט דאך אין חרם אפשר קענט איר מיר זאגן פארוואס אפשר קען מען עס אראפ נעמען זאג איך אים דעם פארוואס דעם נאך די אַכט און דרײַסיק רבנים אויך דאס איז געווען א משמרת הצניעות הערשל קלאר וואס מ'האט עקסטארטעד געלט און די די דארף מען מיך זאגן פארוואס. כ'האב אייביג געשריגן, ס'איז נישט דא א משמרת הצניעות, יידל וואלף האט געאפערט געלט, ער גייט שטיין אויף א סטענד, כ'ווייס נישט איך מעג אלעס זאגן, יידל וואלף גייט שטיין אויף א סטענד און ער גייט גיין אין דזשעיל, ער האט געאפערט געלט, די גאווערמענט האט עס אלעס, בלעק ענד ווייט, און אזוי אויך די אלע אנדערע. דוד עקשטיין אן אלטער חזר וואס האט אונטערגעשטעלט א קלינינג לעדי פאר זיין איידעם ווייל ער האט אים געוואלט פטור ווערן. נאר זיין איידעם האט זיך נישט ער האט זיך איינגעהאלטן. דער חזר זאגט פאר א פרוי גיי איך וויל זען וויאזוי דו וואבעלסט דיין באדי ווען דו גייסט אראפ דעם בארג וואט דאס איז משמרת הצניעות? ווען דאס איז משמרת הצניעות שפארטס אפ די סקולס שפארטס אפ די חדרים. יעצט דער לויער האט געפיילט אינעם לאוסוט א מוראדיגע זאך די אלע וואס וועבערמאן האט אויפגעשטעלט די צובראכענע מיידלעך וואס האבן געהאט זנות מיט אים פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי צו זינגער ווייל מען האט עס ארויסגעווארפן פון סאטמאר צו די אנדערע מיידל פון מאנראו ווייל איר טאטע האט עס ארויסגעווארפן, ער שרייבט קוק וואס דא איז געשעהן, אן אנלייסענסד מענטש האט געהאט צו טוהן מיט די ארגסטע סקאם אוו די ערד גערלס, וואסערע חינוך איז דאס? און ווי זענען די סייקאלעדזשיסטס און די סייקייטריסטס די לייסענסד וואנס וואס די גאווערמענט באצאלט פאר די אלע מיידל סקולס און פאר די אלע ישיבות און די בית חינוך'ס? דאס בדבר אנשי רזודי אליין. די מיידלעך גייען אים יעצט אראפברענגען זיי, מען האט איינגעגעבן די פיילס האט מען איינגעגעבן אז ס'איז געווען די ארגסטע מיידלעך און ער האט זיי געהאט צו טוהן מיט זיי, סופאוזינגלי זיי צו העלפן. אה דא גייט זיין פרייליך, איך האב הנאה. יעצט וויל איך זאגן נאך איין קלייניקייט אין אן עמורדזשענסי, ס'איז א נייע זאך, דער פערלמוטער'ס קינדער גייען אין סאטמארע חדר און זיי גייען מיט מיט מענטשן מיט גאנס, זיי קומען אין חדר מיט גאנס און דארט ווארט מען זיי אפ. כ'האב געוואלט זאגן פאר סאטמאר, ווארפטס ארויס די קינדער! הייבט זיך אן, וואס זענען די קינדער שולדיג? וואס זענען די קינדער שולדיג? די קינדער טארן נישט גיין אין אונזערס א מוסד! די אראבער טוען אויך אזוי, די חאמאס אין לעבענאן טוען אזוי, זיי לייגן אריין אלע באמבעס ביי סקולס פון קינדער, מ'קען זיי נישט באמבעדירן! דער רשע! לעיזער קעסטנבוים שרייט בפירוש, ער זאגט אזוי, אז שטערנבוך האט געגעבן א היתר ווייל ס'איז הפסד מרובה. פאר די אראבער וועט אויך זיין א הפסד מרובה, מ'וועט באמבעדירן דעם גאנצן חדר, זיין ס'וועלן פאלן נאך הונדערט קינדער מיט זיי. נישט קיין שום ריזן צו דזשעפערדייזן די סעיפטי פון אונזערע קינדער. איך בעט סאטמאר און איך ווארן זיי, זיי וועלן האבן לאוסוטס פאר דעם אויך. די קינדער זאלן נישט גיין אין חדר, די טאטע זאל זיך דינגען א מלמד א פרייוועטן, און מיט א גאן זאל מען אים באגלייטן אהיים צו אים אין שטוב און ארויס, איז נא ריזען מען לאזט אריין קינדער וואס מען וויל זיי שיסן צו אבדאקטן אין א מוסד וואו ס'לערנען אנדערע קינדער, קודם פאר אימאשענעלי איז עס נישט גוט, ס'מאכט עס אינגאנצן משוגע, און יעדער ווייסט אז דא דא די חפץ חשוד, ס'טוט זיך דא, ס'נישט גוט פאר זייער אימאשען, ס'נישט גוט פאר זייער לערנען, ס'נישט גוט פאר די רואיגקייט פון א קינד וואס זיין. קאפ דארף זיך דעוועלאפן אן די רייט טרעק, איך זאג נאכאמאל פאר די מוסדות, איך ווייס נישט וואו זיי לערנען איך הער אין סאטמאר לערנען זיי, עטס וועטס האבן א לאוסוט פאר דעם, איינער עט פונקט נאך מאכן א לאוסוט אז זיין קינד איז געווארן דיסטורבט פון דעם, זיי טארן נישט קומען אין חדר, די דרור ר' הערט נישט קומען אין חדר, א יונגעלע א יונגעלע פינגעלע, העי דער. שייגעץ דער משה, ווען ער האט געטוהן זיינע שייגעץ שטיק האט ער געדארפט טראכטן אז ער האט יונגעלעך אין חדר. שוין, דאס איז געווען דער עמערדזשענסי, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח איז אויך פרשת המן און קריעת ים סוף. צו די שירה, איך וויל קודם זאגן פאר די אלע עלטערע בחורים איר זאלט וויסן וואס ווערט געברענגט פון רמ"ע מפאנו אזא קבלה ספר ווערט געברענגט ס'דא א שם ויסע ויבא ויט, דאס הייסט דער שם של עין בית, זיט אריינקוקן אין מסכת סוכה אין דעם פינפטן פרק שטייט דארטן אני והו הושיעה נא, איז דאס זענען די שמות פון שם של עין בית. יעצט ס'ווערט אויך געברענגט דארט איז דא א שם פון י' למד י' יהב ליה ידיה ואוקמיה. דאס איז מסוגל פאר אסאך זאכן, ס'איז מסוגל פאר רפואה, ווען מ'זאגט ביים דאווענען רפאנו השם ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו, פאר כי קל מלך רופא נאמן זאגט מען יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתשלח רפואה שלמה לחולה זאגט מען דעם נאמען, דאס דארף מען צוזאגן בזכות השם הקדוש י ל י יהב ליה ידיה, אזוי ווערט געברענגט פון רמ"ע מפאנו. ס'דא נאך. זאכן וואס דיזער שם איז מסוגל, ס'ווערט געברענגט פון רבי שמשון אסטראפאלי אז ס'איז מסוגל פאר א שידוך. יהב ליה ידיה מיינט מ'געט אים מזל טוב. מזל טוב, ס'איז געטראפן א שידוך. יוד למד יוד, יהב ליה ידיה. ס'איז איינע פון די שמות פון די שם פון עין בית. על כל פנים, יעצט איז דא די גרויסע שבת וואס מ'גייט אריין, און כידוע אז די קריאה איז מעורר דעם זמן, מ'קען זיך דא אויסבעטן. רפואות, ישועות, מען קען זיך אויסבעטן שידוכים, מען קען זיך אויסבעטן געזונט מיט אריכות ימים. ס'שטייט, על זאת יתפלל כל חסיד אליך יעדער חסיד זאל מתפלל זיין לעת מצוא, אז ווען ס'וועט קומען די באקאנטע צייט, איז רק לשטף מים רבים עליו לא יגיע, זאל מען נישט דארפן אנקומען צו אסאך שווענקען פון וואסער. זאגט די גמרא עת מצוא דרש'נט אין גמרא זו אשה, זאל נישט דארפן צופיל דורכגיין ביי שידוך, און נאכדעם איז עת מצוא זו מיתה, די גמרא זאגט עטליכע דרשות, דארף בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל ענדיגן גוט, עניוועי. איז סווערט געברענגט אין עירכין אין דף טו ווערט געברענגט דארט נו א מורא'דיגע קשיא, אונז רעד מען פון א מעשה פון יציאת מצרים און קריעת ים סוף, וועלכן ים האט מען געשפאלטן? איז ברענגט ער. ווייל ס'איז נישט דא וואסער וואס מען גייט אריבער דארטן, ווייל אז דו ביסט צוריק אנגעקומען אויף די זייט אין לאנד פלישתים, וועלכן וואסער זענען מען דורך געגאנגען? בקיצור, איז דא א תוס' ער האט א בילד פון דעם און דער ערבי נחל האט אויך א שיינעם בילד און איז עס מסביר. דער וואסער איז געווען דער ים סוף, ים סוף הייסט ביים עק פון ים, ס'איז געווען דער זעלבער וואסער. די רעד סי וואס מ'איז אריין געגאנגען און מ'איז עס נישט דורך געגאנגען, ווייל ווען די גייסט דורך דעם רעד סי ביסטו דאך נישט ביי ארץ פלישתים, נאר וואס איז געווען? מ'האט זיך ארום געדרייט אזוי ווי א רינג, ווי א האלבע לבנה, אזוי ווי א האלבע לבנה. יעצט פארשטייט זיך אז ווען די לערנסט אביסל מאטעמאטיקס ווייסט מען אז די סירקעל, יא, ווי ווייטער ארויס ס'איז דארף יענער וואקן אסאך מער. משל, אז איינער גייט אריין ביי אן עק סירקל און ער גייט ארום און ארום, איז עס א גרויסע ג מהלך. טאמער גייט ער אריין אינמיטן פונעם סירקל, גייט ער ממש נאר איין טריט און ער איז שוין אינדרויסן, דארף ער גארנישט גיין. אויף דעם איז מען מתפלל, רק לשטף מים רבים, אליו לא יגיעו, ער זאל נישט מוזן גיין אסאך אין די. שווערע וואסער איז למעשה איז מען דאך אריין געגאנגען ארום און ארום גאנץ כלל ישראל און מען איז צוריק אויפן זעלבן פלאץ ווי מען איז געווען, מיט דעם פארענטפערט תוס' עס שטייט די אידן האבן געזאגט כשם שאנו עולים מצד זה אזוי ווי אונז גייען מיר ארויס פון דא כך מצרים עולים מצד זה גייען זיי אויך ארויס פון דא, יעצט איז תוס' מסביר אז די מצרים האבן נאכגעטרעלט די אידן און דער אייבערשטער האט געמאכט אזא ווינדער איבער ווינדער, אז דער לעצטער איד איז ארויס און דער מצרי איז נאך געווען אין וואסער און ס'איז צוריק געגאנגען די וואסערן צום ריכטיגן פלאץ אזוי ווי ס'איז געווען פארדעם, און במילא זענען אלע מצריים דערטראנקען געווארן. דאס איז כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולים מצד אחר, האט מען געמיינט טאקע דאס ווייל ס'איז ארום געגאנגען מ'איז אנגעקומען אויפן זעלבן פלאץ, האבן זיי מורא געהאט אז די מצריים גייען זיי דערהרגענען חלילה. יעצט וועגן שידוכים, איך וויל זאגן פאר די בחורים און פאר די מיידלעך, ס'גייט זיי נישט אזוי גרינג שידוכים, זאלסט וויסן, ביי אונז אין חדר געווען דרייסיג קינדער, ס'געווען וואס האבן א שידוך געטון גראד, ס'געווען וואס האבן א שידוך געטון שווערער און נאך שווערער, דער אייבערשטער האט דאך אזא לעכטיגן א זיסן חשבון פאר יעדן, איך דענק דער וואס האט א שידוך געטון דער ערשטער, יעדן איז אויסגעגאנגען די אויגן, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, ער לעבט שוין נישט, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. נאכדעם געדענק איך איינער איז יעדן די אויגן אויסגעגאנגען אזוי רייך ער האט געטון אזא פיינעם שידוך, עט די ענד אוו די דעי איז ער געווארן א גרוש, דאס ווייבל האט אויך געוויסט אז איר טאטע האט געלט סאו האט זי פארלאנגט מער, ער האט נישט געקענט מער נעמען, דאס לעבן פון מענטש איז פון אייבערשטן אויסגעשטעלט. דאס וואס שטייט הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים מיינט אלעס ארום און ארום. כ'האב אמאל געהערט פון א רוסישן איד א תורה וואס ער האט נאכגעזאגט ער איז געווען א שוחט. אין אוקריינע, עס איז נישט אין אוקריינע, אין ביילערוס, האט ער נאכגעזאגט א ווארט וואס ער געהערט פון זיין טאטן וואס דער טאטע האט עס געהערט פון חפץ חיים. שטייט, מ'וועט ליינען נעקסטע וואך, לא תחמוד בית רעך ועבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעך, זאלסט נישט גליסטן, נישט דיין חבר'ס הויז, נישט זיין אקס, נישט זיין אייזל. נישט זיין ווייב, און זאלסט נישט און אלעס וואס ער האט זאלסטו נישט גליסטן. האט דער חפץ חיים געפרעגט אז דו רעכנסט שוין אויס זיין ווייב, און דו רעכנסט שוין אויס זיין הויז, און זיין פרנסה, דאס אקס און דאס אייזל, און וואס איז נאך געבליבן אז די תורה לייגט צו וכל אשר לרעיך, האט דער חפץ חיים געטייטשט א מורא'דיגע ווארט, דער וכל אשר לרעיך איז א נתינת טעם, ס'איז מסביר פארוואס דו זאלסט נישט גליסטן. ווייל וכל אשר לרעיך, דאס איז א פעקעדזש דיעל, אויב דו'סט גליסטן אויף זיין אייזל צו זיין ווייב צו זיין קינד צו זיין הויז, דארפסטו אבער נעמען אלעס מיט א פעקעדזש דיעל. ער האט זיך זיינע פראבלעמען אויכעט, ער האט זיך זיינע שוואכקייטן, דא באגראבט ער נעבעך א קינד, דא האט ער נישט קיין מזל מיט א קינד, און דא האט ער נישט קיין פרנסה, סאו דו קענסט נישט זאגן איך וויל יענעמס שיינע גרויסע הויז און איך וויל יענעמס ווייב. איך וויל אבער נישט זיינע פראבלעמען, ס'א פעקעדזש דיעל וואס דער אייבערשטער געט, סאו די תורה זאגט דיר לא תחמוד אשת רעך עבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעיך ווייל וכל אשר לרעיך, אויב דו גליסט וועסטו מוזן אויף אלעם גליסטן, יול העוו טו עקסעפט עווריטינג, און דעמאלטס קען זיין אז'סט דיך איבערדרייען זאגן העי איך ברויך נישט דאס גרויסע רייכקייט, און איך ברויך נישט די צרות וואס יענער האט, סאו דאס זענען אלע זאכן. וואס א מענטש דארף וויסן. איינעם גייט שנעלער א שידוך, גייט אים אמאל שווערער ווען ער האט חתונה געהאט, האט ער א קראנק קינד, האט ער דאס, האט ער יענץ. כ'מיין, יעדער האט דאך זיינע זאכן וואס ער מוז דורכגיין, קיינער איז דא נישט געקומען דזשאסט טו געט א פרי רייד, יעדער איז געקומען עפעס צו עקאמפלישן, און מיט די יסורים דרייט מען זיך צוריק צום באשעפער. יעצט, ס'איז דא. דעם שבת איז ווען מען ליינט איז שטייט אין די אלע הייליגע ספרים ס'שטייט פון רבי שמשון אסטראפאליער ווען מען ליינט די פסוקים פון ויסע ויבוא ויט ס'איז דא דריי פסוקים ויסע מלאך השם ויבוא און ויט משה את ידו די פסוקים מען מישט זיי אויס אינאיינעם די ערשטע פון איין פסוק און די מיטעלסטע און די לעצטע ממילא ווערט דערפון א גאנצער שם של עין ב. יעצט כדי ס'זאל ענק נישט זיין פרעמדע עניינים וויל איך אביסל רעדן ווייל ס'איז וויכטיג מען זאל דאס וויסן מען לערנט אין די גמרא. בכלל, ס'איז דא עב סג מה און בן, די שם של עין בית הייסט עב, עס איז צוויי און זיבעציק אותיות. יעצט, אין פרשת בשלח די וואך, אין קאפיטל י ד, פסוק י ט, הייבט זיך אן אזוי, ויסע מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, ס'האט זיך געצויגן דער מלאך פונעם אייבערשטן וואס ער איז געגאנגען פון פאר מחנה ישראל. וואס ער איז געגאנגען פאראויס, האט זיך געצויגן וילך מאחריהם, ער, דער מלאך, איז געגאנגען אין די בעק, צווישן די מצריים און צווישן די אידן, און אין די זעלבע צייט ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, האט זיך אויך געצויגן אין די בעק, צווישן די אידן און צווישן די מצריים. יעצט וואס האט עס אויסגעפעלט? איז רש י ברענגט דער מדרש ברענגט אז אזוי ווי די מצריים האבן געווארפן חיצים ובליסטראות זיי האבן געווארפן אזאלעכע פיילן מיט קוילן און ממילא האט דער אייבערשטער געמוזט אפשיידן צווישן די מצריים און צווישן די אידן און די פיילן זענען אריינגעגאנגען אין דעם עמוד הענן און ס'האט אלעס אפגעשטעלט און אויפגעלאזט די אייזן. און ס'איז אראפגעפאלן אויף דר'ערד. דאס איז געווען א חלק פון די ניסים וואס איז געווען ביים יציאת מצרים, אונז זאג מיר דאך ס'איז געווען ביים יציאת מצרים און נאכדעם ועל הים, דאס זענען געוען איינע פון די ניסים. קיצור, דער מלאך האט זיך צוריקגעשטעלט און דער עמוד הענן האט זיך צוריקגעשטעלט. יעצט איז דא א גרויסער סוד. און דאס האט צו טון מיט די דרשה וואס איך וויל זאגן. איבעראל שטייט מלאך השם. דא שטייט מלאך אלוקים. איז רש י זאגט, דער מדרש זאגט עס, אלע מדרשים ברענגען עס, אין אלוקים בכל מקום אלא דיין. אלוקים מיינט א מידת הדין. איבעראל איז עס א מלאך השם, און דא איז עס געווארן א מלאך אלוקים. זאגט רש י. ס'איז געווען דארטן א דין. מלמד שהיו ישראל נתונים. בדין באותה שעה. נאך די אלע הבטחות וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו כי גר יהיה זרעך, און נאכדעם ועבני ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואחר כך יצאו ברכוש גדול, איך וועל זיי אריינברענגען, והבאתי, ער האט געזאגט פאר משה רבינו איך וועל זיי אריינברענגען, זענען נאך די אידן געשטאנען דעמאלטס אויפן עמוד הדין? אויף משפט, צו זיי זאלן אם להינצל צו זאלן געראטעוועט ווערן, אם להאבד עם מצרים זאלן אונטערגיין, אומגעברענגט ווערן מיט די מצריים. איך זאג עס וועגן דעם ווייל כ'וועל באלד זאגן אז דאס איז מסוגל דער שם פון י' למד י' איז מסוגל שטייט אין די ספרים ס'איז אזא הייליגער שם, ס'איז דער שם פון תחיית המתים אויכעט, ס'קען יאוב לה יד עס קען א מענטש מחיה מתים זיין אזוי ווי מען געפינט אין די גמרא. רבותי ווען מען ליינט די תורה דעם שבת וואס די ברויכסט האבן צו איז עס רפואות צו איז עס שידוכים צו איז עס פרנסה דאס איז דאך ביזת הים דאס איז דאך פרנסה אפילו די ביסט נישט ראוי דער אייבישטער עט דיך שטעלן אויפן דין עט שיקן א מלאך אלקים אבער פארוואס זענען די אידן יא ניצול געווארן איר ווייסט פארוואס? כדאי האמונה שהאמינו בי וואס די אמונה וואס זיי האבן געגלייבט אריינצוגיין אין ים אריין. די אמונה האט זיי אויפגעהויבן אויף אזא מדריגה אז דער אייבערשטער האט זיי געמאכט ניסים שלא כדרך הטבע. דו ווילסט ניסים שלא כדרך הטבע? ויאמינו בה' ובמשה עבדו. גלייב אין די הייליגע תורה. דער אייבערשטער זאגט. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך. ס'איז נישט קיין חילוק ווי ווייט דו ביסט פארקראכן. אקעי, אבער לאמיר יעצט צוריקקומען. נאכדעם איז דא פסוק כ, קאפיטל י ד פסוק כ. ס'איז דער נעקסטער פסוק. ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. זיך אריינגעשטעלט צווישן מחנה מצרים און צווישן מחנה ישראל.

ונלחם בהם און ער האט מלחמה געהאלטן, כך אזוי אויכעט שטייט אין הושע י א, ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו, כ'האב אים גענומען אויף די ארעם. דאס איז א מדרש, אויף ענגליש האט מען איבערגעטייטשט דעם מדרש און מ'האט געמאכט דערפון קארטלעך, זייער אסאך שיינע קארטלעך, מ'קען עס קויפן אין אסאך פלעצער ווי מ'פארקויפט קארדס, שטייט אזוי, א מענטש איז געגאנגען מיט שפאצירן אויפן ים, ביים ביטש, ביים ברעג פון ים. דארטן איז דאך דא זאמד, זעהט מען די פוט פרינטס. האט ער געזעהן ווי ער איז געגאנגען שפאצירן די גאנצע צייט מיט נאך א מענטש, צוויי מענטשן זענען געגאנגען שפאצירן. בקיצור, ס'האבן אנגעהויבן צו קומען גרויסע כוואליעס, האט ער געזעהן אז ס'איז שוין נאר דא איין סעט פון פוט פרינטס, ס'הייסט ביז יעצט איז געווען פיר פיס אריינגעגרעיווט אין די זאמד, און יעצט איז שוין נאר דא צוויי. פרעגט ער דעם מלאך וואס ער גייט אים מיט אים מיט און ער העלפט אים ער זאל חלילה נישט דערטראנקען ווערן, פרעגט ער אים פארוואס ביז יעצט וואס ס'איז נישט געווען די גרויסע כוואלעס איז געווען צוויי סעט פוטפרינטס און יעצט איז דא איין סעט פוטפרינט, וויאזוי האסטו מיך איבערגעלאזט אליינס אז איך זאל וואקן אין אזאלכע גרויסע כוואלעס? זאגט אים דער מלאך איך זעה דו האסט עס נישט ארויס קלאר, דאס איז נישט דיינע סעט פוטפרינטס, דאס איז מיינע סעט פוטפרינטס זאגט דער מלאך, ווייל איך האב דיך דעמאלטס אויפגעהויבן אין די האנט ווייל כ'האב געזעהן אז ווען נישט וועסטו דיך דערטרינקען. סאו דאס איז בעיסיקלי געבויעט אויף דעם מדרש, כ'האב עס געזעהן אויף ענגליש איז עס געבויעט אויף דעם מדרש. דער אייבערשטער זאגט דעמאלטס ווען ויבוא בין מחנה מצרים ווען עטץ האטס מיך געברויכט איז געווען אביסל אנדערש די מעשה ווי עטץ מיינט, דעמאלטס בין איך געגאנגען איך האב ענק געטראגן אין די האנט. איך האב מלחמה געהאלטן פאר ענק, דער אייבערשטער האט אונז נתן על זרועו ונלחם בהם. עניוועי, און וואס איז געשען? איז געווארן דער ענן מיטן חושך פאר מצרים, נאכדעם האט געליכטן דער עמוד האש פאר די אידן א גאנצע נאכט, און ער איז געגאנגען ווייטער פאראויס אזוי ווי ער פלעגט גיין יעדע נאכט, און דער חושך פון די נעפל פון די נאכט איז געגאנגען פאר די מצריים, ולא קרב זה אל זה, און זיי האבן זיך נישט נאנט גענענט איינער צום צווייטן. א גאנצע נאכט. יעצט קומט פסוק כ א. ויט משה את ידו על הים, משה האט גענייגט זיין הענט אויפן ים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה, עה דער אייבערשטער האט געפירט דעם ים מיט א רוח קדים עזה כל הלילה א גאנצע נאכט, עס האט געבלאזן א געפערליכער שטארקער ווינט, דאס איז דער שטערקסטער רוח, רוח קדים איז דער שטערקסטער רוח, פֿון אַלע װינטן. וישם את הים לחרבֿה, און ער האָט אױסגעטרוקנט דעם ים, ויבקעו המים, און ס'איז צעשפּאַלטן געװאָרן די װאַסערן. און כ'װעל ענק באַלד זאָגן, אַז ס'איז צעשפּאַלטן געװאָרן אױף צװעלף שורות, און אַזױ זענען יעדער שבֿט אַרײַן. נאַטירלעך, דער שבֿט, װאָס איז אַרײַנגעגאַנגען און גראָד אַרױסגעקומען, האָט געדאַרפֿט װײניקער גײן אין װאַסער, און דער, װאָס איז געװען דער לעצטער אַרום און אַרום, דער האָט געהאַט אַ גרעסערן װעג צו גײן. יעצט ווען ס'האט זיך געשפאלטן האבן זיך געשפאלטן אלע וואסערן אין די וועלט. בקיצור, דאס איז געווען די געוואלטיגע ניסים וואס דער אייבישטער האט עס געפירט. און די מדרשים ברענגען אז ס'איז געווען צוועלף טויערן אריינצוגיין, יעדע שבט און איין שבט האט געזען דעם צווייטן אין וואסער, ס'איז געווארן גראד די פלאר פונעם ים ווען נישט דארפן ווען צופיל אראפגיין, ס'האט זיך נישט געגליטשט און ס'איז געווען קענדיס, לאליפאפס, אלע גוטע זאכן פאר די קינדערלעך און פאר די גראון אפס, פאר די גרויסע איז געווען פרוכט מיט אלעם, ס'איז געווען ממש אזא זאך וואס די וועלט האט עס נאכנישט געזען, אזאלעכע ניסים פון יציאת מצרים און פון קריעת ים סוף. יעצט דער פסוק ווערט דאס דא ביי די אלע דריי פסוקים יעדע איינע האט צוויי און זיבעציג אותיות, יעצט וואס מ'טוט איז און מ'נעמט. למשל ס'הייבט זיך אן ויסעו ויסע ס'האט זיך געצויגן איז ו' י' ס' ע', איז קודם לייגט מען די ו' און נאכדעם די י' נאכדעם די ס' נאכדעם די ע', נאכדעם קומט דער צווייטער פסוק דאס איז ויבוא, די ערשטע פסוק איז ויסע גייט גראד, דער אנדערע פסוק גייט צוריק צו וועגס,

קעסטלעך, אז דו וועסט מאכן נײַן קעסטלעך אויף אראפ, און וועסט מאכן אַכט קעסטלעך סיידוועיס, פון רעכטס צו לינקס, וועסטו אויסקומען מיט נײַן טיימס עיט איז סעווענטי טו אותיות. איז דער ערשטער שם וועט זיין וו קיי וו, דאס איז אני והו הושיעה נא, און דער צווייטער לעבן דעם, דאס קעסטעל וועט זיין אנגעפילט מיט א יוד למד יוד דאס איז יוי ו ל י יודאי. דאס איז שמות אין שם של עין בית. סאו דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן וואס פאר א געוואלטיגע קריאת התורה ס'גייט זיין די וואך ס'איז ממש ס'איז געוואלטיג געוואלטיג אז מ'זאל אויסהערן די קריאה און מ'זאל אינזין האבן אלעס וואס מ'ברויך. על כל פנים דעמאלטס איז מסוגל אז מ'זאל בעטן דעם אייבערשטן אויף אלעם וואס מ'ברויך. האבן מיר געשמועסט לעת מצוא זה אשה ביי שידוך, לעת מצוא זה מיתה און די קבורה, יעדע זאך, די גמרא זאגט עד זיבולא בתרייתא ביז צום לעצטן שובל דארף א מענטש האבן סייעתא דשמיא, זעהט אויס אז דאס איז נאר געווען אין די צייט פון די גמרא, היינט איז שוין אסאך אנדערש, היינט דארף מען שוין האבן נאכדעם ווען מען האט שוין באגראבן דעם מענטש און ער איז שוין פארפוילט און ער איז שוין געלעגן אפאר הונדערט יאהר, דארף מען אויך האבן סייעתא דשמיא מען זאל דיך נישט אויפגראבן, ווייל די גמרא האט דעמאלטס גערעדט פון נארמאלע מענטשן, ער האט נישט גערעדט פון אזאלכע לעיזער קעסטנבוימס מיט אזאלכע סלאנים'ס מיט אזאלכע שטערנבוכ'ס, היינט איז אינגאנצן אנדערש די סוגיא, מען דארף היינט האבן סייעתא דשמיא און בעטן דעם אייבערשטן נישט עד זיבולא בתרייתא ביז צום לעצטן שובל, נאר מען דארף בעטן ביז צום תחיית המתים. ווייל ביז דעמאלטס ביסטו נישט זיכער מיט גארנישט, אונז גלייבן מיר דער אייבערשטער וועט אויפלעבן אלע טויטע, דער נביא יחזקאל זאגט כה אמר ה' אני פותח את קברותיכם איך וועל ענק עפענען דעם קבר, דער אייבערשטער וועט יעדן עפענען דעם קבר און וועט אים ארויסנעמען פון דארט, וואסער א פנים וועט זיין ווען א מענטש דער קאפ ליגט אים אין איין פלאץ, די פיס אין א צווייטן. ס'שטייט אז א מענטש שטייט אויף תחיית המתים פונקט ווי ער איז געשטארבן מיט אלע קראנקהייטן. זאגט די גמרא פארוואס? ווייל אויב נישט וועט מען זאגן ס'איז נישט דער מענטש ס'איז אן אנדערע, זאגט דער אייבערשטער ניין ניין קודם וויל איך ענק ארויסנעמען וויאזוי עטס זענטס געווען, נאכדעם וויל איך ענק מאכן געזונט און אזוי ווייטער. און שטעל דיר פאר וואס אונז טוהן מיר דא מיט די מתים, אונז האלט מיר שוין ממש ממש בעקבתא דמשיחא, אין די ווארסט קעיס סינעריאו איז דא אפשר נאך דריי דורות, אונז האלט מיר פינף טויזנט זיבן הונדערט און פיר און זיבעציק, איז וויפיל האמיר נאך צו גיין? צו זעקס טויזענט, נאכדעם זאגט דאך די גמרא אז דער אייבישטער וועט מאכן גדפין פאר צדיקים און נאכדעם וועט קומען דער יום שכולו שבת, סאו שטעל דיר פאר א מענטש איז געלעגן אין דער ערד צוויי און צוויי א האלב טויזענט יאר, און פארוואס איז ער געלעגן אזוי לאנג אין דער ערד, וועל איך ענק זאגן. כ'האב אמאל געהערט פון טאהשער רעבן א מעשה, ער זאל זיין געזונט און רפואה שלימה זאל ער האבן, האט ער דערציילט א מעשה אזוי, ער איז דאך רבי ר' מיילעך'ס אן אייניקל, ער איז אן אור אייניקל, און דורך איר אן אייניקל, האט ער פארציילט אז ר' לאזער האט אמאל געזאגט אויף זיין טאטן ווען ער איז געלעגן ביים ערשטן יארצייט זאגט ער מיין טאטע ליגט אין דער ערד איין יאר אבער ער איז שוין דארט אזוי אויסגעלייטערט און אזוי הייליג אזוי ווי א מענטש וואס ער ליגט שוין פינף הונדערט יאר. האט טאהשער רבי געזאגט וועסטו פארשטיין פון דעם אז ס'איז א חילוק צווישן פיר הונדערט און ניינציג יאר און פינף הונדערט יאר. ווייל ער האט געקענט זאגן פיר הונדערט יאר און דריי הונדערט יאר, ניין ער האט געזאגט פינף הונדערט יאר, ווייל מיט דעם וואס מען ליידט חיבוט הקבר, די משכא דחויא, דאס הייסט די פעל פונעם שלאנג, די וואס דער נחש האט געוואוינט מיט חוה און איר אריין געגעבן א טומאה, און די אלע זאכן וואס דער גוף האט איז די טומאה. און ממילא דארף מען דאס אויסלייטערן מיט חיבוט הקבר, און ווי מער ער ווערט אויסגעלייטערט גייט די נשמה העכער און העכער. איז למעשה. איז די אידן האבן געגעסן פון קרבן פסח? די אידן ליגן שוין אין דער ערד צוויי טויזנט יאר און מער, שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט. די אידן זענען אזוי אויסגעלייטערט ס'איז שוין ארויסגענומען פון זיי דאס דאס קלענסטע און דאס לעצטע שטיקל זוהמא און קליפה וואס דער נחש האט אריינגעגעבן אין חוה. ווען די אידן גייען אויפשטיין צו תחיית המתים גייען זיי האבן אזא קדושה אויף זיך אז ס'איז נישט צו משיג זיין. ס'געווען אמאל ווען מ'האט געגראבן די טויטע, האט דער מנחת יצחק געשריבן א תשובה, איר קענט עס נאכקוקן, איך דענק נישט יעצט אויסווענדיג אין וועלכן חלק ס'איז, אבער אין די מפתחות וועט איר עס טרעפן, ער שרייבט א אידישער גוף אפילו נאכדעם ווען ער איז געשטארבן האט ער אין זיך א קדושה, פונקט ווי א ספר תורה. יעצט דאס איז ווען ער איז יעצט געשטארבן, מ'האט אים נאכנישט באגראבן. פארוואס? זאגט ער, ווייל ער האט געגעסן מצות, ער האט געטון מצוות, ער האט געלייגט תפילין. און שטעל דיר נאך פאר ווען א איד האט געגעסן פון קרבן פסח, ווי הייליג ער איז געווארן. און שטעל דיר נאך פאר ווען ער ליגט שוין אין דער ערד באלד צוויי טויזנט יאר און מער, ווי הייליג ער איז, און ווי הייליג זיין נשמה איז. און ווען זיי וועלן אויפשטיין תחיית המתים זיי וועלן זיין די ערשטע וואס זאלן פארשטיין וואס משיח וויל פון זיי. אונז טוהן מיר אינגאנצן נישט פארשטיין. אונז זעמער אזוי ווייט, אונז זעמער די פיס פון אדם הראשון, אונז טוהן מיר נישט פארשטיין אינגאנצן וואס משיח וויל נאך. ס'וועט נעמען צייט אין אזא קדושה זיך אריינצושטעלן. קומען אזאלכע שקצים פון דעם היינטיגן דור אין יאר תשע ד און זיי גייען אויפגראבן יענע ביינער און זיי צעווארפן. איבעראל און זיי באגראבן אויף אנדערע פלעצער. וואסערע אן אימבערעסמענט וועט זיין ווען די מענטשן וועלן אויפשטיין תחיית המתים. און אונז האלט מען שוין אין דעם דור. דער אייבערשטער אונז העלפן אונז וועלן דערלעבן משיח'ן אבער אין ווארסט קעיס סינעריאו מעקסימום נאך דא דריי דורות יעדער זאל קוקן אויף זיך אויף זיין קינד אויף זיין אייניקל דיין אייניקל קען שוין זיין דער וואס ער וועט זיכער, אפילו ווען ס'וועט זיין כולו חייב, וועט דיין אייניקל זיכער שוין דערלעבן משיח'ן. יעצט אפילו ס'וועלן זיין אזאלכע וואס וועלן פרעגן, סוף כל סוף קען זיין, כ'מיין, יא, ס'קען זיין איינער וועט לעבן הונדערט יאר און זיין זון וועט אויך לעבן הונדערט יאר, אבער אסאך יארן ווערן דאך אריינגעשלינגען, אזוי ווי רשי זאגט, זענען נבלעים בימי אבותם. ביי די צוואנציג האט ער שוין א קינד, סא אפילו ער לעבט ביז הונדערט דאס קינד, ער טרעילט דאך אים נאך אינגאנצן מיט צוואנציג יאר, איז קען זיין אז ס'איז נאך דא צוויי הונדערט און פינף און צוואנציג יאר ביז צו התחדשות העולמות, נו אפשר וועט וועט נאר איז דער אייניקל אדער דער איר אייניקל דערלעבן. וויל איך אייך זאגן ניין ס'איז דא גרויסע קבלות, ס'איז דא א קבלה, וועגן דעם האבן אידן אלס געוואלט וואוינען אין טבריה און ליגן אין טבריה, אז אין טבריה גייען די מתים אויפשטיין מיט פערציג יאר פאר ס'וועט זיין תחיית המתים אויף די גאנצע וועלט, און נאכדעם איז דא נאך א קבלה אז אין ירושלים אויפן הר הזיתים גייען אויפשטיין די מתים מיט הונדערט יאר פריער, ס'איז דא אסאך מדרשים אין דעם, דער רמב ם האט וועגן דעם געוואלט ליגן אין טבריה, און מ'האט געברענגט זיין גוף נאכן טויט פון מצרים. ווייל ער האט געזאגט אז דא אין טבריה ווערט געברענגט, די רמב ם זאגט עס אין הלכות מלכים, אז די ווען ס'וועט זיך צוריקקערן השיבה שופטינו כבראשונה, אז די משיח העט מבשר זיין די גאולה, העט מען צוזאמזעצן די סנהדרין אין די שטאט טבריה, און פון דארט וועלן זיי גיין מיט מלך המשיח ביז ירושלים. סאו ס'איז דא דא אסאך קבלות אז ס'וועט נישט זיין דעם לעצטן טאג פונעם זעקסטן טויזענטסטן ווען ס'וועט זיך ענדיגן די פֿינף טויזנט נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק דעם לעצטן טאג וועט זיך איבערדרייען די וועלט, דאס דויערט און דאס וועט דויערן דאס איז אזוי ווי חבלי לידה א פרוי האט אויך נײַן חדשים ביז זי שוואנגערט אויס א קינד און אחוץ פון דעם איז דא די מדרשים איבער מדרשים און סודות איבער סודות באט עט די ענד אוו די דעי איז אונז האלט מיר שוין אט אט האמיר אונז א חוצפה די עיקבתא דמשיחא די חברה אונז זעמיר בבחינת עקביים. אונז זעמיר בבחינת די שיך, און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט חנוכה, אונז זעמיר, די שיך איז דאך נאך נידריגער ווי די פיס, אונז זאלמיר טאטשן אזאלעכע גרויסע צדיקים, ס'איז אנבעליוועבל ווי אונז טרוימיר זיך צו טוען אזאלעכע זאכן. סאו עניוועי, לאמיר יעצט צוריק קומען. כ'וועל נאך זאגן א שיעור אם ירצה השם איין מאל, כ'האב עס זעהר א שיינעם שיעור, דער רמב ם זאגט אין הלכות מלכים, אז משיח קען זיין אדער פון די לעבעדיגע אדער ער קען זיין פון די טויטע. דאס מיינט אזוי, דער רמב ם איז מסביר אז משיח קען זיין פון א גרויסן צדיק וואס ער איז שוין לאנג לאנג נישט אויף דעם עולם און ער העט אויפשטיין תחיית המתים און ער העט זיין משיח. און ממילא איז נישט קיין סתירה אז משיח דארף זיין א ילוד אשה, די רמב ם ברענגט אין הלכות מלכים און מלחמותיהם, אין פרק י א הלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד, אויב ס'וועט אויפשטיין א מלך פון בית דוד, הרי הוא בחזקת שהוא משיח, דאס איז בחזקת אז דאס איז משיח. יעצט ווערט אויך געברענגט אין רמב ם אין איגרת תימן, אדער ס'הייסט איגרת פתח תקוה, דאס איז דער דריטער בריוו, זאגט דער הייליגער רמב ם, ודבר זה אחינו, יסוד גדול מיסודי אמונת ישראל והוא דאס איז א געוואלדיגע, מיין ברודער, א געוואלדיגע יסוד פון יסודות ישראל והוא און דאס איז שאי אפשר שלא יעמוד מזרע שלמה, ס'איז נישט מעגליך אז ס'זאל נישט זיין מזרע שלמה איש שיקבץ נפוצותינו. דאס הייסט דער רמב ם לייגט צו נאך א ווארט אז עס דארף אויכעט זיין מזרע שלמה, ס'דארף זיין פון שלמה המלך'ס. קינדער. יעצט, אין די גמרא אין מסכת סנהדרין, דף צדיק ח עמוד ב', שטייט אזוי, אמר רב, האט רב געזאגט, אי מן חייא הוא אויב משיח עט זיין אן אייניקל פון חייא, כגון רבינו הקדוש, עט ער זיין אזא מענטש, עט אויסזען אזוי ווי רבינו הקדוש, מיט עט האבן אלעס, קדושה, מיט טהרה, מיט אלעס. אי מן מתיא, טאמער משיח עט זיין פון די טויטע, כגון דניאל איש חמודות וועט ער אויסזעהן אזוי ווי דניאל איש חמודות, זאגט רש י אזוי, אי מן חייא טאמער איז ער פון די לעבעדיגע וועט ער זיין כגון רבינו הקדוש, זאגט רש י אם משיח מאותן שחיים עכשיו טאמער משיח זיצט היינט און ער לעבט ודאי היינו רבינו הקדוש דאס איז מוז זיין אז דאס וועט זיין רבינו הקדוש פארוואס דסובל ווייל ער האט געליטן תחלואים

הוי. יעצט זאגט רש"י נאך א מורא'דיגע זאך, לישנא אחרינא, דאס וואס עס שטייט כגון רבינו הקדוש, אזוי ווי רבינו הקדוש, כלומר אם יש דוגמתו בחיים, אויב ס'עט זיין דעמאלטס דוגמתו בחיים, היינו רבינו הקדוש, ואם דוגמא הוא למתים, היינו כגון דניאל איש חמודות. יעצט קומט אויס לויט די לישנא אחרינא, מוז נישט זיין אז ער משיח עט זיין שוין פון די טויטע, נאר משיח עט זיין א לעבעדיגער, אבער ער איז נאך קיינמאל נישט דא געווען, נאר מען משל'ט אים אויס אזוי ווי דניאל איש חמודות אדער אזוי ווי רבינו הקדוש. יעצט אין איכה רבה אין פרשה א' סימן נ"א זאגט די גמרא זאגט דער מדרש דארט די זעלבע זאך רבי יודא בן סימון אומר בשם רבי שמואל בר יצחק הדין מלכא משיחא אי מחייא הוא דוד שמיה טאמער איז ער פון די לעבעדיגע העט ער זיין דוד, ואי ממיתיא הוא, דוד שמיה, העט ער אויכעט הייסן דוד. בקיצור, יעצט איז דא אזוי, ס'איז דא א ספר בניהו בן יהוידע, דאס איז אויף אגדות הש"ס, זאגט ער אזוי, ומה שאמר רב אי מחייא הוא כגון רבינו הקדוש, דאס וואס רב זאגט אויב ס'איז מחייא איז עס רבינו הקדוש,

האבן א שיץ, ער העט מגין זיין אויפן דור, כאשר סובל משיח בן יוסף יסורים, אזוי ווי משיח בן יוסף ליידט יסורים, שוין, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק והוא מחולל מפשעינו. יעצט זאגט ער ווייטער, און ואם מן שמתו, טאמער איז ער פון די געשטארבענע, כגון דניאל איש חמודות, גם הוא הוי מזרע מלכות בית דוד, ווייל ער איז געווען משבט יהודה וסובל יסורים בשביל ישראל, כדכתיב בדניאל. סימן י', בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלשה שבועים ימים לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי, איך האב נישט געגעסן קיין ברויט, איך האב נישט געטרינקען קיין וויין, וסוך לא סכתי איך האב מיך נישט געשמירט עד מלאות שלשה שבועות ימים, ביז ס'דורך דריי וואכן. יעצט קומט אויס א גרויסע מחלוקת צו משיח העט זיין פון די לעבעדיגע, צו משיח האט שוין עהם געווען אויף די וועלט און ער איז געשטארבן און ער גייט אויפשטיין נאכאמאל תחיית המתים. יעצט איז דא א ספר וואס עס הייסט יוסף באייר אויף שיר השירים זאגט ער אזוי, ס'ווענדט זיך צו משיח העט זיין פון די לעבעדיגע צו נישט, עס העט זיין בעתו צו אחישנה, זאגט ער אזוי, אויב ס'העט זיין אחישנה העט משיח זיין פון די מתים. טאמער וועט עס זיין בעתו, דעמאלטס וועט עס זיין פון איינער וואס ס'לעבט נאך יעצט אויך. יעצט, וויאזוי ס'וועט זיין דער קיבוץ גליות צו משיח וועט זיין פאר קיבוץ גליות צו קיבוץ גליות וועט זיין פאר משיח איז אויך דא א גרויסע מחלוקת. ס'ווערט געברענגט, די גמרא זאגט. אז מען מאכט א און אזוי ענדיגט מען די ברכה אין בונה ירושלים, די ברכה מען זאגט, בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. מסכת ברכות דף מ"ט עמוד א', זאגט רש"י, קודם עט זיין בונה ירושלים השם און נאכדעם עט זיין נדחי ישראל, ס' הייסט קודם עט זיין משיח און נאכדעם וועט מען צוזאם נעמען גאנץ כלל ישראל. יעצט, דא אין סידור פון בעל התניא איז דא דער סידור מיט חסידות, דער ליובאוויטשער סידור, ער זאגט דארטן דער בעל התניא אויפן פסוק תהלתו בקהל חסידים זאגט ער אז קודם עט זיין קיבוץ גליות און נאכדעם עט זיין משיח עס מוז זיין קיבוץ גליות פאר משיח על כל פנים אין דעם איז דא אסאך וועגן יעצט האמיר דא א גאנצן שקלא וטריא. וויאזוי ס'עט באמת זיין פונקטליך, צי משיח עט זיין א איד וואס ער איז שוין געווען אין דעם דור און ער איז געשטארבן און דער אייבישטער עט אים מחיה מתים זיין און ער עט זיין משיח, צי דאס איינער פון אונזערע מענטשן. יעצט קומען די חברה און זיי נעמען דעם משיח'ן, טאמער לאמיר זאגן אז ער איז שוין געווען אויף דעם עולם און ער איז געשטארבן און צוריק אויפשטיין תחיית המתים, דעמאלטס איז עס א גרויסע פראבלעם, די נעמסט משיח'ן די צוהאקסט אים אויף שטיקער. און די לייגסט אים דא און די לייגסט אים דארט און דאס איז זייער זייער א מיאוסע זאך. יעצט נאך א זאך קענט עטס זעהן פון דא די אלע גרויסע הויכשטאפלערס מיט די גרויסע דירות מיט די הייזער מיט די רעבעס מען קושט צו די הענט די הויכשטאפלערס די ליידן נישט פארן דור די גייען זיכער נישט זיין קיין משיח זיי טוען נאך ארויסשטופן אז דער אמת'ער משיח זאל זיך נישט קענען באווייזן. באט עניוועי, לאמיר יעצט צוריקומען דא צום אונזער ענין. יעצט, ווי עטס ווייסט איז קודם כל די וואך האב איך ענק געזאגט אז מ'האט איינגעזעצט דזשערי בראונער. יעצט איך וויל ענק זאגן, דער אייבישטער האט פיינט א זקן נואף. זאגט די גמרא, פארוואס א זקן נואף? ביסט שוין אן אלטער, ליסן, ביהעיוו ארעדי, אקעי ווען דו ביסט יונג האסטו א תאווה א יצר הרע, באט יור אולדער ארעדי. דער דזשערי איז אויכעט א זעכציגער מסתם, און ער לויפט נאך ארום ווי א יונגער מענטש אזוי ווי ער וואלט געווען צוואנציג. ער האט אנגעכאפט א בחור די וואך שבת אין שומר שבת, עטס שרייטס ס'קען נישט זיין מ'האט אים ארויסגעווארפן פון שומר שבת, ס'איז געווען אמאל איינער וואס ער האט געוואקט די סטריט, זאגט מען אים די קארס פארן זיי גייען דיך אראפפארן, זאגט ער נו וואס עט זיין איך האב דאך זיין גערעכט, איך האב געהאט די רייט אוו וועי, עטס האטס אים ארויסגעווארפן אבער ער איז צוריק געקומען, ער לאכט פון ענק אבער עטס נעמטס פאר גרענטעד אז ווייל עטס האטס אים ארויסגעווארפן איז ער נישט דארט, ער איז דארט. סאו ברוך השם אז ער איז נאך אין דזשעיל. דער ליכטענשטיין האט זיך מיישב געווען אז ער געט מער נישט פאר די אלע חזירים די רייט אוו וועי, כ'האב הנאה דאס צו זעהן. ס'געווען מענטשן וואס האבן מיך אפגעקאלט אויף זיין ביהעף, ער האט געזאגט וואס הייסט לייגסט אים נאכאמאל ארויף, ער טוט דאך שוין תשובה, ער נעמט שוין נישט ארויס די חזירים. נו, אדרבה, אויב מען האט דאס גע'פועל'ט, דאס איז די גרעסטע זאך. ווייל מיסטער ליכטענשטיין דו מוזט פארשטיין איין זאך, פארשטיי דו לייזט איינעם אויס, ער האט געמאכט טעקס איוועיזשענס, ער האט געמאכט אנדערע זאכן, איך פארשטיי, פארוואס? ווייל אז ער האט זיינע פראבלעמס וועט ער דאך עס שוין נישט מאכן, סאו בקיצור הי ריגרעטס ארעדי. אבער די חזירים אפילו בפסחו של גיהנם אינם חוזרים, ווי קען זיין אז א בחור זאל זיין אזוי אן ספר איבער צוואנציג יאר אלט ער גייט אדורך אינדרויסן פון דעם בית מדרש שומר שבת און מען זאל אים אריינרופן און אטאקירן? ס'איז אנבעליוועבל דיס, איטס אנבעליוועבל. און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, יעדער מענטש ווען ער מאכט א קרומע זאך לייגט ער זיך אוועק א סערטען אמאונט, א טאמער איך מאך שווארצע געשעפטן אבער איך מוז האבן עקסטרע טוירטי פערסענט ווייל כ'וועל דארפן ענטפערן מיט א לויער חלילה, יא איך מוז עס האבן. די חזירים איז געווען ממש זיי האבן אינגאנצן נישט געקלערט וואס ס'וועט זיין מארגן, דעי העד נאו. פיוטשער טינקינג וואס וועט זיין איך וועל דארפן א לויער, איז געקומען די די גוט מאכער זיי האבן עם ארויס גענומען, ליסן איף די מען דאזענט העוו א נאכט געשיר זיך צו וואשען די הענט ענד הי דאזענט העוו די מאני טו פעי פאר א לויער, עי דעמאלטס וואס גייסטו זינדיגן? אן עושר גאוה האט דער אייבישטער פיינט, אבער אן ארעם מאן וואס ער האט נישט גארנישט זאל גיין זינדיגן און זיך פארלאזן אויפן ציבור אונז זענען מיר יעדן חזר'ס אפוטרופוס? איי דאנט אנדערסטענד דיס. נו ווי לויט ווי מען געט מיר איבער האט ער נישט קיין לויער, נעמט ער א ליגעל עיד לויער, און ווי ער וועט אנקומען מיט א ליגעל עיד לויער ווייסט איר זיך אלע, און פארטיג.
און ס'איז היינט אין טאמפסאן'ס טיימס איז די די דאס איז דאס איז ממש אן אנבעליוועבל סיטועשאן, ס'הייסט אזוי ווען ער גייט ארויס זינדיגן גייט ער לכתחילה ארויס אויף קהל'ס חשבון, איך האב נישט קיין געלט צו באצאלן לויערס, איך האב נישט קיין געלט פאר גארנישט, נאר קהל העט מיר העלפן. דאס איז דאך אנבעליוועבל. יעצט נחמיה וועבערמאן האט גענומען יעצט א לויער, ער גייט יא ריעפיעלן, ער גייט נישט זיצן פופציג יאר, נאו וועי. ס'איז ממש די אלע שיינע מיידלעך, די בלאנדיניס וואס ער האט בועל געווען, מיט די אנדערע מיט די שווארצע שייטלעך, די ענגענע סיטער, אויב פאר דעם דארף ער דאך נישט לעבן אויף די וועלט. אין קבר קען מען אויך גארנישט טוהן, ער נעמט א לויער און ער גייט פייטן, ער האט שוין גענומען, ער האט געהייערט א לויער, נו. זאל די לויער האבן הצלחה, ווייל בעיסיקלי נחמיה גייט נישט ארויסקומען, די לויער גייט מצליח זיין, ער וועט קריגן אפאר הונדערט טויזענט דאלער, יעצט אויף וועמענס חשבון האט מען דאס גענומען? אויף אונזער חשבון? ס'הייסט אזוי, אונז וויל מיר נישט אז אונזערע קינדער זאלן זיין מאלעסטעד, אונז האלט מיר אז מ'טאר דאס נישט טון, אבער אונז זעמיר די וואס מ'פיינענצירן מיר דעם גאנצן דזשאב. ס'איז אנבעליוועבל. איז געגאנגען מען האט גענומען געלט זאליק האט געזאגט ביי א דרשה ווער ס'האט אויסגעשטעלט שוין דעם טשעק בוק זאל עס צערייסן און איבערמאכן א נייעם טשעק ווייל מען דארף האבן געלט צו פייטן אז דער חזיר זאל זיך דרייען אין גאס און נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס די יוגנט האט גארנישט זענען גארנישט מיר קענען נו בחורים איך זאג אייך באמת ס'איז בכלל א שאנדע צו רעדן פון ס'איז דא בחורים וואס זיי זאגן אונז גייען מיט דו האסט גערעדט אמאל יונגעלייט ווען זיי קומען אהיים זיי מאכן קידוש און זיי דאווענען און זיי טוען אלעס און זיי גלייבן נעבעך נישט אין גאט. האסטו געזאגט וועגן דעם ווייל מ'האט זיי גארנישט געגעבן א ליבשאפט צו אידישקייט, א ליבשאפט צום הייליגן באשעפער, מ'האט נישט גערעדט פון גדלות השם און וויאזוי דער אייבערשטער האט דיך זן ומפרנס, ס'האט קיינער נישט געלערנט גוט דעם חובת הלבבות וויאזוי ער לייגט אראפ די גאנצע וויפיל דער אייבערשטער טוט פאר א מענטש פון פאר ער ווערט נאך געבוירן ביז ער קומט ארויס אויף די וועלט און ביז ער איז אים מגדל. זאגט ער, ס'האט דאך קיינער דאס נישט געלערנט מיט די מיט די יונגעלייט, זאגט ער, די זעלבע זאלט איר וויסן איז מיט די בחורים, קיינער רעדט נישט פון ליב האבן דעם אייבערשטן און פון ליב האבן תורה און מצוות, דעם בעסטן רעדנער וואס אונז הער מיר זענט איר, ווען נישט איר וואלט מען אוועק געגאנגען אינגאנצן פון אידישקייט, ס'איז דא יונגעלייט זיי קומען אהיים זיי מאכן קידוש און הבדלה זיי קומען דאווענען באט. אינעווענדיג, אזוי זאגט דער נביא, דער נביא זאגט, בפיו ובשפתיו כבדוני, יא מען זאגט ברוך הוא ברוך שמו אמן און אלעס, אבער וליבי רחוק ממני, די הארץ איז ווייט, ווען מען זאל אראפלייגן א טאגליכן דורכגאנג וויפיל דער אייבערשטער טוט פאר יעדן מענטש, און וויאזוי ער מפרנס די גאנצע וועלט, און וויאזוי אונז האמיר א כבוד אז אונז זעמיר דער עם הנבחר, און דער אייבישטער איז הי ווענט אאוט אוו היז וועי ווען ער האט באשאפן די וועלט, שטעל דיר פאר יעדע זאך וואס איז געשען א נס שלא כדרך הטבע האט זיך דער אייבישטער אויסגענומען ווען ס'איז געקומען צום ים סוף האט דער ים סוף געזאגט איך ווייס נישט קיין מעשיות, מיך האט מען באשטעלט אז איך זאל א גאנצע צייט גיין. מיין טבע וויאזוי מען האט מיך באשאפן איז אז נישט איך זאל ווערן שטייענדיג און איך ווערן א וואנט און מענטשן זאלן דורכגיין. עס זאגט דער מדרש אז דער אייבערשטער האט זיך מיט יעדע זאך וואס עס דארף זיין שלא כדרך הטבע האט ער זיך אויסגענומען, ער האט זיך אויסגענומען! און ער האט זיך דעמאלטס שוין געטראכט אז ער וועט עס טון פאר כלל ישראל נאך מער. די גאנצע תורה די גאנצע בריאה איז געווען בשביל ישראל, אלעס וואס דו זעהסט ס'דרייט זיך אראבער א ביליאן און א האלב און אנדערע אלעס איז געווען בשביל ישראל, און דער אייבערשטער האט זיך דאס אויסגענומען פאר ער האט באשאפן די וועלט מיט זיינע מלאכים אלפיים שנה קודם, און שנה מיינט נישט יארן שנה מיינט בחינות, ווייל דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין ענין פון שנה, שטעל דיר פאר ווי דער אייבערשטער האט פאר אונז געטראכט, איז דא איינער וואס ער לערנט אביסל מדרש מיט די קינדער? ס'איז מיט די בחורים. דער הייליגער רבי האט געוואלט אז מ'זאל דעם רמבן על התורה דורכלערנען יעדע וואך. דעם רמבן על התורה האט מען דעם איד נישט געפאלגט, לערנט כאטש מדרש יעדע וואך. ערנסט די ווארעמקייט. ס'איז דא בחורים וואס זיי זאגן מיר זיי זענען אזוי אויסגעטון, זיי קומען אין שול און זיי גייען אינדערפרי צום דאווענען און זיי גייען אהיים ביינאכט, זיי ליינען קרישמע, זיי טוען אלעס וואס מ'דארף, אבער וליבי רחוק ממני, זיי ווייסן פון גארנישט. זיי זענען ממש אויסגעטוהן פון די וועלט, זיי ווייסן פון גארנישט. א שאנדע! מ'האט מחנך געווען א דור אזוי? עניוועי, בקיצור דאס איז וואס דא גייט פאר, א בחור קען שוין נישט גיין אין די גאס, טאמער האט ער נישט גענוג רעזיסטענס פאוער, האט נישט גענוג אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס האטליין, פאלט ער דען דורך מיט אן אלטן חזר פון זעכציג יאר, אנבעליוועבל. יעצט עמער גיין אביסל ווייטער.
דער אמת איז, איך האב ענק שוין געזאגט. ביי אונז האמער צוויי פראבלעמען פאר נישט קומען פארוורד, איין פראבלעם איז מ'סטראשעט, וואס דאס ארבעט מען שוין, די צווייטע פראבלעם איז געלט, מענטשן מאכן גרויס געלט און איך געב א שטיקל א דוגמא, פאר ברוך מרדכי'ן האט געקאסט די לויערס מיט די אפיעל מיט אלעם מסתמא פינעף מיליאן דאלער איזי, נאכדעם, האט אים געקאסט אזוי, דער אשכנזי געט יעדן חודש א טשעק פון זיבן הונדערט און פֿופֿציק דאלער, געט ער פארן טאטן פון דעם וויקטעם. יעצט ביי מיר איז ער נישט קיין וויקטעם ער איז א ליגענער ער האט זיך געלאזט קויפן פאר געלט, איך זאג אן זיין נאמען, ער הייסט טורנהיים, ער איז נישט אינגאנצן שפוי בדעתו אבער מען האט אים גענוצט. עניוועי, יעצט איז אין די גאווערמענט קומט זיך אריין יעדן טאג נייע פאפירן איז אריינגעקומען א דאקומענט, דער טאטע זיינער, האט עס נישט געטוהן ווייל הרב אהרן האט אים געסטראשעט? ניין. איך האב געזאגט הרב אהרן האט אים געסטראשעט? ניין, איך האב געזאגט דאס איז געווען א ספעקולעישאן. איך האב ענק געזאגט ס'איז א ספעקולעישאן. ער האט עס געטוהן, ער האט א שול פֿערצן טוירטי סיקסטיעט סטריט וואס איז קראקעווער בית מדרש, און נאכדעם האט ער א הויז פֿופֿצן או סיקס סיקסטיעט סטריט. ס'אריינגעקומען פאפירן יעצט צום די עי אינעם אפיס אז דער טאטע האט באצאלט אַכט הונדערט צוויי און זעכציק טויזנט פֿינף הונדערט דאלער, דאס הייסט באלד א דריי פערטל מיליאן דאלער, אביסל מער ווי א דריי פערטל מיליאן דאלער, אין יער טווענטי טערטין פאר טשעמפיאן מארטגעדזש, דאס מיינט אז ברוך מרדכי האט עס אויך באצאלט, ווייל דער טאטע איז נישט געווארן, ער האט נישט געזאגט פרשת המן ער זאל עס קענען געווינען די לאטערי, ווייל אונז האב מיר, איז דער פרשת המן גייט מען דאך ערשט זאגן, האט מען דאך געזאגט ערשט דעם דינסטאג, און יענץ האט מען שוין באצאלט טווענטי טערטי. קוקט וואסערע א חאזעריי מען האט דא אנגעטוהן, און וויפיל געלט מען האט זיך געלאזט קאסטן אז ברוך מרדכי זאל קענען זיצן אין די פריי. אנבעליוועבל. און אויך ברוך מרדכי האט געשוואוירן רבי שלמה אהרן קעלנער גייט זיצן אינאיינעם אין דזשעיל מיט אים. פארוואס? וואס איז ער דיר שולדיג? ווייל ער האט געוואלט פראטעקטן זיין פעמילי? ער האט געוואלט פראטעקטן כלל ישראל? דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז קומ באקומ'מיר יעצט אלע אינפארמעישאן, ס'איז געפערליך, ס'איז געפערליך, ס'איז גוט מיין איך צו זאגן, ס'איז געפערליך וואס דא איז געשעהן. יעצט פארן וויקטעם, וואס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט טעסטיפייט, האט מען געגעבן אַכט הונדערט טויזענט דאלער, איר זעט מ'פארשטייט די נאמבער אַכט זאגט די וועלט אז מען געט אַכט פון אונטן געט מען אַכט פון אויבן, דאס איז די זעלבע צוויי באליס, די אַכט הונדערט פאר דעם וויקטעם וואס ער האט טעסטיפייט, דאס איז א סיוויל לאוסוט, אַכט הונדערט און צוויי און זעכציק טויזענט פאר דעם מיסטער טורנהיים, רב טורנהיים, קרוקער רב. און ווער ווייסט וויפיל נאך. איר וועט דא געוואויר ווערן וואס געלטער אונז צאל'מיר אז דער חזיר זאל קענען זיצן אין די גאס? ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז מיינד באגלינג. יעצט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן קלאר, און זיי האלטן אזוי, איך מיין זיי זענען אפשר גערעכט אויך, איך גיי עס נישט מחולק זיין, זיי זאגן אז איך מוז האבן גענומען געלט פון די האגער משפחה. פרעגט מען מיר פרעג איך זיי פארוואס? סרול האט דיר באצאלט מסתמא אפאר הונדערט טויזנט דאלער.

און דו האלטסט אין איין זאגן אז ער האט נאר א פראבלעם מיט סעקס? סעקס איז נישט זיין גרעסטע פראבלעם, ער איז א רוצח אויך. ווער ס'איז פארכאפט אין סעקס איז פארכאפט אין רציחה, ווייל ווען מען מאכט הוצאת זרע לבטלה, וואס מען טוט איז מען איז רוצח, מען הרג'ט זיינע אייגענע קינדער. זאגט ער און דו רעדסט נאר אז ער איז א נואף, א נואף איז א טיטל פאר אים און פאר אלע רבנים, ער איז נישט נאר א נואף, ער איז א רוצח. און וואטשן צו וואס דא גייט זיין. זאג איך הער אויס, עס קען זיין, אלעס קען זיין, באט איך קען נישט עקיוזן א מענטש אויף פעלאסעפי. לאמיר זעהן. ס'איז געווען אין ארץ ישראל איז אויך געווען די צוויי ברידער האגער, הער שטעל דיר פאר, מענדעלע האגער האט זיך צוגעדאכט אז ער דארף זיין רעבע, האט זיך אים אזוי צוגעדאכט, ער האט געהאט א חלום, א איד איז געקומען אמאל צו רבי געצל בערגער און געזאגט, מיין טאטע האט זיך מיר געקומען אין חלום, ער איז געווען א רב. מיין טאטע איז מיר געקומען אין חלום אז ביי אייך העל איך באקומען א מיליאן דאלער צו בויען א בית מדרש מיט א שטעטל. זאגט אים הרב געצל אזוי, הער אויס, דו ווילסט דאך נעמען די געלט, איך האב דאך נישט קיין פראבלעם אז דו ווילסט נעמען די געלט, איך האב דאך נאר א פראבלעם אז איך וויל נישט געבן, סאו נעקסט טיים זאג דיין טאטן ער זאל קומען צו מיר אין חלום זאגן איך זאל געבן, נישט צו דיר אז דו זאלסט נעמען, ווייל צו צו נעמען געלט דארף ער דיר נישט קומען אין חלום, דו האלטסט עס ביים טון עניוועי. פארשטייסט? האט ער אים זייער גוט געענטפערט און מורא'דיג גוט געזאגט, סאו דאס וויל איך ענק זאגן רבותי, דא איז די זעלבע זאך, מענדעלע דער יונגערער האט זיך גע'חלומ'ט אז ער וויל זיין דער רבי, כ'מיין אז ס'איז געווען ביים צמח איז אויך אזוי געווען אז ער איז געווען דער צווייטער זון, איך געדענק נישט פונקטליך, און ער האט געטייטשט עילם שת כסאו אז ער האט געמאכט דעם יונגערן האט מען געמאכט פאר רבי. שטאטס דעם עלטערן, איך געדענק נישט פונקטליך די גאנצע מעשה, אבער למעשה מענדעלען האט זיך גע'חלומ'ט אזוי. דער אמת איז, ווען סרול איז געבוירן געווארן, האט מען געדארפט אים א נאמען געבן מנחם מענדל, ווייל ס'איז זיך געקומען פאר לאה'טשען, פאר איר קומט זיך די, אזוי ווערט געברענגט, אין רמב"ן איז דא א גאנצער מדובר, שטייט ויקרא ותקרא, אז די ערשטע קומט זיך פארן מאן און די צווייטע נאמען קומט זיך פאר די פרוי, אנדערש ווי די וועלט האט אנגענומען. אבער זי האט געטענה'ט ס'קומט זיך מיר. ס'איז מיין זון. און וועגן דעם האט זי געוואלט ער זאל הייסן מענדעלע, נאך די דעזשער משפחה, נאך איר טאטן. ר' חיים מאיר'ל האט געהייסן ביים ברית, מ'האט אים געפרעגט האט ער געזאגט ויקרא שמו בישראל, האט ער געזאגט ישראל, ווייל ר' חיים מאיר'ל איז געווען מקושר צו זיין טאטן מורא'דיג, האט ער אים ארויפגעברענגט אפילו אויף ארץ ישראל, ער איז געווען מורא'דיג מקושר צו זיין טאטן, און. ער האט א נאמען געגעבן סרול, דער סרול האט אים געקאסט די אלע רדיפות פון אַכצן יאר, ווייל אזוי וואלט געקענט באשטיין סרול זאל זיין רבי, זי האט נאר געוואלט אז איהר טאטנס נאמען זאל בלייבן דער הויפט רבי אין וויזשניץ, עניוועי דאס איז נישט וויכטיג יעצט, איז למעשה האט זיך אים גע'חלומ'ט אז ער דארף זיין רבי, און שטעל דיר פאר, נישט אים, זיין מאמע'ן האט זיך גע'חלומ'ט, און זי איז געקומען אין חלום, והקיץ האט זי אים געזאגט, עניוועי דער מענטש האט געליטן אַכצן יאר רדיפות, ממש די וועלט האט עס נישט געזען. און פארטיג. דאס האט זיך געטון מיט אים. דאס איז האגער פעמילי. איך וויל ענק עפעס זאגן, רבותי. ריוויינדן און צוריק ברענגען די האטליינס אז סרול איז א נואף, ער איז א רוצח אויך. ער דרייט זיך מיט די סאטמארע רוצחים, ער האט זיך געדרייט מיט די גרעסטע רוצחים. ער האט א פרא. ער האט עפעס א שייכות מיט דעם יצחק שטערן פון סאטמאר? כ'מיין ווי? וואס? ווער? ווי עס איז דא א רציחה האט ער זיך צוגעשארפט די שווערד. יעצט וויל איך זאגן זייער א וויכטיגע זאך, און דאס איז דער היילייט פון די היינטיגע דרשה, איך האב שוין לאנג געזאגט, די שומרים זענען די גרעסטע קללה פאר כלל ישראל, די גרעסטע קללה, פארוואס? זענען די בעסטע זאך, נאר זיי האבן זיך אריינגענומען אז זיי זענען די פאוער פיפל, און דאס איז א פראבלעם, די שומרים דארפן זיין. די וואס אונז זאל מיר קענען טרויען צוצוגיין צו די פאליס, אזוי ווי ווען איינער האט סעקשועל אביוז קומט ער צו מיר און ער זאגט מיר כ'ווייס נישט ווי צו גיין איך קען נישט אליין גיין קום מיט מיר מיט, סאו אנשטאט זיי זאלן דאס טון זענען זיי געווארן פאוער פיפל. יענקי דאסקאל האט א ברודער וואס האט מטמא געווען געווען אינוואלווד אין דראגס און אין זנות און אין וואס דו ווילסט און עווערי לאו אן די בוק איז ער געווען אינוואלווד פארקערט און נאכדעם און דער יענקי דאסקאל אליין איז אויכעט אינוואלווד אין די ווארסט אוו די טינגס. יענקי דאסקאל וועדער יו בעליוו איט אר נאט, אונז האף מיר אים נאך צו טשארדזשען פאר טרעפיקינג מיידלעך פון בארדיטשוב וואס יעדער האט מיט זיי געהאט דא א מנהג הפקר וואס קיינער האט נישט קיינער האט נישט חתונה געהאט מיט א בן תורה כ'האב אייך שוין פארציילט א מיידל זאגט מיר זי איז אויסגעגאנגען א לאנגע צייט זי איז אויסגעגאנגען מיט א בויפרענד מעיבי עיט ניין מאנטס. א רוסישער, א פרייער, ער האט נישט געלערנט אין קיין ישיבות, נישט געלערנט אין אין פייוויש'ס ישיבה, פייוויש מענדלאוויטש, און שטעל דיר פאר, נאך אכט חדשים אין די קאר אמאל געט ער איר א פרעג. קען איך דיך טאטשן? קען איך דיר געבן א האג? זאגט זי, wow, וואט א דיפרענס, זי האט מיך אפגעקאלט, זי האט מיר פארציילט וואט א דיפרענס, זאגט זי, זי איז געקומען דא אויף אמעריקע, איז זי געגאנגען בעיביסיטן, יעדער האט איר געפאטשקעט, אזוי ווי זי וואלט שוין חתונה געהאט זעכצן יאר, און זיי האבן שוין פינף קינדער אינאיינעם, און דאס מיידל איז איינגעשטאנען ביי יענקי דאסקאל, און זי האט עס פארציילט פאר יענקי וואס איז דער הויפט פון די שומרים, און יענקי האט זיך געמאכט נישט וויסענדיג פארוואס, ווייל דאס איז בארדיטשובער קינדער, שטעל דיר פאר קדושת לוי'ס טעכטער, כ'מיין אז דער קדושת לוי לעבט נאך היינט און ער האט קינדער, עס איז געווען א שאנדע וואס דער פייוויש האט דא געטון, און איך האב ברוך השם אפגעשטעלט. איין טאג האט ער געברענגט דא מיידלעך ערב פסח איז פארלוירן געווארן א מיידל, נאך אכט ניין שעה זוכן האט מען איר געטראפן און ס'איז געווען אין די הצלה ווען, זי האט אבער נישט געקענט אידיש נאר רוסיש, זענען זיי געקומען דארטן ווי איך פלעג דאווענען, ס'איז נאך געווען פארן חרם, מ'האט געהאט א פלאץ ווי איך פלעג דאווענען אין די בונקער אין דעם בית מדרש פון ווין, ווייל איך בין געווען אן אלטער מתפלל, און. נאך פון די צייט ווען ס'איז געשטאנען די קליימער סטריט שול, מילא האב איך געמעגט דארטן דאווענען, ווייל זיי האבן דאך צוגע'גנב'עט, דער ווינער רב האט דאך עס אראפגעווארפן, גע'גנב'עט און אראפגעווארפן, הרצחת וגם ירשת, סאו עניוועי. בין איך געשטאנען דארטן, קום איך ארויס צום מיידעלע, און איך פרעג זי אויף רוסיש, ווי ביסטו געווען? דערציילט זי אז ער האט געהאט א בארא פארקער קאר סערוויס, ער געקענט רוסיש, און ער האט איר ענטערטעינט זעקס שעה. האט מען געזאגט וואס ער האט געטוהן? ער האט איר ענטערטעינט? רחמנא לצלן! דאס איז טרעפיקינג טשילדרען איך האב נאך די קאנעקשענס פון די אלע מיידלעך זיי קאלן מיך דא איין מיידל וואס האט נישט געקענט אויסהאלטן פייווישעס חזיריי חני די קאונסלער האט זי געהייסן זי האט מיר אלעס פארציילט זאגט זי מיר נאר זאלסט וויסן פייוויש האט מיך געהאלטן אין איין פרעגן ווען דו ביסט געפארן שבת אויף קיעוו דעמאלטס מיט א מיידל צו מאכן אפערעישן אויף די אפענדיקס צו ער האט געטאטשט די מיידל צו ער האט דיך געטאטשט ניין פייוויש, איך טאטש נישט מיידלעך פון בארדיטשוב, בכלל טאטשן בארדיטשובער רב'ס קינדער? וויאזוי וועט ער קענען ממליץ טוב זיין אויפן אייבערשטן, פארן אייבערשטן? ניין ניין ניין. די חיה די חזיר די רשע די לאו לייף האסט נישט געמאכט קיין פרנסה האסט זיך אריינגעלאזט אין שנארעריי פאר חינוך בארדיטשובער קינדער בארדיטשוב. עניוועי, סאו דאס איז די גאנצע זאך, און די שומרים זענען דא צו פארדעקן אלע עבירות. די ניו יארק פאוסט איז זייער אינטימידעיטעד ווי דוב הייקינד זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה קעגן דעם פאוסט, פארוואס פארוואס מען האט געשריבן מען וויל אים טויט אים טויט, העי, די פאוסט האט אים אפגעקאלט און געשיקט א טוויטער, דוב הייקינד וואס איז מיט די קעמערעס וואס מען האט צוגעזאגט פאר קאלעצקי דרײַ יאר צוריק? די שומרים לאזט נישט, פארוואס ווייל זיי מאכן זיכער אז זיי זאלן עס קענען פירן, און אונז וויל מיר נישט דאס, אונז וויל מיר אז ס'זאל ווערן געפירט דורך NYPD, ווער ברויך די שומרים? ס'איז א קאראפטעד ארגענעזעישן וואס מ'קען זיי נישט טראסטן. יעצט, ווען ס'איז געווען די מעשה מ'האט נעבעך געשאסן דעם אינגערמאן, איך האב גערעדט מיט באק ציין אזוי, ווייסט אן אנדערע נעמט זיך וויינען, אוי מ'האט געשאסן א אינגערמאן, איך האב געזאגט, העי רבותי, מעשה מעשה ממון איז די ערשטע זאך, און לאון שארק לאונס איז די צווייטע זאך, און ווען דו גייסט אדורך לאונס ווי מ'געט לאונס אזאלעכע, סטארס איז דא דרײַ באליס דאס איז מאפיא אה פרעגט מיך יעדער וויאזוי האו דיד יו ספיעק סאו סטרעיט ביפאר יו נאו די פעקטס זיכער לאמיך דיר זאגן איין זאך איך וועל דיר זאגן פארוואס איך האב געוויסט די פעקטס איך קוק אייביג וויאזוי אונזער קאמיוניטי ריעקט טאמער זעה איך זיי ריעקטן נארמאל למשל אזוי ווי ביי ברייער ביי ברייער האבן זיי בכלל נישט ריעקטעד זיי האבן אים געלאזט ווי א פגר און זיי האבן אים באגראבן און ס'זאל נישט ס'זאל זיין א שווייג. זאג איך ווען איך זעה אזא זאך ווייס איך אז ברייער איז א וויקטעם פון רציחה. איך האב דאס געוויסט. ביי מיר אינדערהיים האב איך עס געזאגט. כ'האב עס נישט געקענט זאגן אויפן האטליין ווייל צוויי זאכן. קודם כ'האב נישט געוויסט צו די פעמילי וועט זיין מיט מיר און זיין אייגענע פעמילי קען מיך סוען. דו קענסט דאך דא ביי אונז מ'לייגט א שטיקל דרוק דער איז איינגעשטעלט אין קהל מ'האט פאר מורא. די צווייטע זאך וואס כ'האב עס נישט געקענט רעדן אזוי קלאר ווייל. טאמער רעדסטו אזוי קלאר קענסטו אמאל מאכן אן אבסטראקשען אוו דזשאסטיס און דאס וויל איך נישט. איז למעשה האב איך אויך געמאכט א שווייג, עטץ האטס געמאכט א שווייג האב איך אויך געמאכט א שווייג, הער אויס כ'בין דאך נישט איך בין דאך נישט קהל'ס די וועלט'ס פארזארגער. נאכדעם ביי די פרשה פון דא פון דעם שטארק האב איך געוויסט אז דא טויג עפעס נישט. וויאזוי? ס'איז זייער פשוט, ווילסט וויסן וויאזוי? ליסען קערפולי. אונז זעמיר געגאנגען מ'האט אטאקירט דעם פאוסט. דער פּאָסט איז דאָך דאָ און האָט דאָך מיט דיר גאָרנישט. ער האָט דאָך אַביסל אַראָפּגעברענגט, האָט דאָך אַביסל באַליטלט, זײער פֿײַן, אָבער האָט דאָך מיט דיר גאָרנישט. ער האָט מיט דער רציחה גאָרנישט. האָב איך געוווּסט, אַז די סאַטמערע חיות, די שקצים, די נואָפֿים, די לא-סירצאָכניקעס, די סירצאָכניקעס, די ווייסן עפּעס וואָס סע גייט אַרויסקומען. און אפשר איז קיינמאָל נישט אַרויסגעקומען, אין טשאַרלס הײַנס צײַט וואָלט מען געכאַפּט רב שלמה-אהרן קעלנער מיט רב נחום ראָזענבערג, און ער האָט געהאַט אַ װײַסע װען, רב שלמה-אהרן האָט אַ װײַסע װען, און כ'זאָג אײַך נאָך אַ מאָל, איר זאָלט װיסן, ער איז בײַ מיר אַ חפֿץ-חשוד, צו מע האָט גענוצט זײַן װען. דאָס װאָלט געװען אין טשאַרלס-הײַנס צײַט, אָבער הײַנט איז אַביסל אַנדערש, און איך װיל ענק זאָגן, זאָלט װיסן, אַז אױב מע מאַכט אַ די-ען-עי אױף אַ מענטש, די גאָװערנמענט האָט אַזעלכע סאָפֿיסטיקעיטעד מאַשינערי, אַז ס'לאָזט זיך נישט זאָגן, ס'הײסט, קאטינג עדזש טעקנאלעדזשי, דאס מיינט ס'איז אזוי, זיי האבן געזען א ווייסע ווען, עטס ווייסט וויפיל ווייסע ווענס ס'איז דא אין די גאנצע אמעריקע, און וויאזוי קענען זיי כאפן די מענטש, האבן זיי קאטינג עדזש טעקנאלעדזשי, איך האלט אז ווען דער לאבין ווערט געזונט און ער קומט ארויס פון שפיטאל ווייל ער האט געגעבן א ניר פאר א איד, זאל ער עס שרייבן אין שפאקטיוו, דער עולם וויל וויסן פונקטליך וואס דאס איז. ווייל אונז טוהן מיר דאך כל דבר אסור און מען ווייסט מיר נישט, דו ווייסט ליטל דו יו נאו ווען זיי ווילן, דו גייסט דורך אין וויליאמסבורג די גאס קענען זיי וויסן וויפיל מאל ביסט דורך און וואסערע מחשבות דו האסט געהאט, עניוועי סאו איז קאטינג עדזש טעקנאלעדזשי, זיי האבן גענומען דעם, זיי האבן דאך הונדערטער שכנים ארום און ארום וואס יעדער האט א ווידיא, בקיצור יעדער גיבט אריין די ווידיא ווייל יעדער וויל דאך וביערת הרע מקרבך וואס איז דאך אנדערש ווי סעקשועל אביוז, ביי סעקשועל אביוז וויל מען נישט אבער דא וויל מען דאך אויכעט, קיינער וויל נישט אז מען זאל. זיינע קינדער הרג'ענען חלילה. עניוועי. סאו איז דא די קאטינג עדזש טעקנאלעדזשי, מ'האט אריינגעלייגט דעם קאר און יעדן סקרעטש וואס די קאר האט קומט ארויס. יעצט ווען דו לייגסט אריין א ווידיאו, אויב דו האסט נישט דארט עפעס וואס די קאר וואס זיי זוכן, קומט גארנישט ארויס. סאו זיי קענען דורכקוקן הונדערט טויזנט ווידיאוס אין א האלבע שעה. זיי האבן אויך אריינגעלייגט דעם פיקטשער פון דעם אינגערמאן, זיי האבן אים געטראפן גיין א טאג פריער און צוויי טעג פריער, אלעס וואס ער האט געטון. אפילו ווען ער האט פארשפעטיגט מנחה אויב ער האט פארשפעטיגט, אלעס האבן זיי. יעצט, זיי זאגן קלאר אז ווען. ס'וואלט געווען אזא מציאות אז מ'וואלט נישט געגאנגען צו שומרים נאר צו די NYPD, וואלט קיינמאל אין לעבן נישט געווען אז ער זאל קענען קראסן די ברידזשעס מיט די טאנעלס מיט אלע זאכן. פון וואו ער האט אויפגעפיקט דאס קינד ביז וואו ער איז געפארן האט ער געדארפט קראסן ברידזשעס מיט טאנעלס מיט טאללס מיט אלעם ענד הי נעווער וואלד האוו בי עיבל טו מעיק איט זיי וואלטן אים אפגעשטעלט גראד דארטן וואו ער איז. איז אזוי זענען זיי געגאנגען צוויי שעה שפעטער ערשט צו די שומרים דאס האט מיר גראד געזאגט דאס רעיזעס א רעד פלעג אז דער יונגערמאן איז געווארן א הרג. וועגן געלט און משפחה איז אינוואלווד. דאס איז געווען מיין ערשטע זאך. א מענטש קומט נישט אהיים גייט מיר נישט קאלן צוויי שעה שפעטער. כ'מיין דאס איז דאך א לצנות וואס די גאס האט עס נישט געהערט. יעצט אז די גייסט קאלן. איז ער געגאנגען און ער האט געקאלט פישפיקל אדער אן עורף האט איך געקענט. וואס ביסטו געגאנגען קאלן די שומרים. האסט דאך שוין געקענט פאר דעם געלט קאלן פישפיקל אדער אן עורף אויך. און די שומרים האבן עס אויפגעהאלטן נאך צוויי א האלב שעה, און זיי האבן שוין געוואוסט אז דער הרג ליגט שוין ערגעץ אין א דאמפסטער, דעמאלטס זענען זיי געגאנגען, און מ'האט געגאנגען צו די פאליס, מ'האט זיי געזאגט ביי די וועי, עפעס איינער פעלט דא. ס'איז ליצנות, ווער ס'וויל מאכן א קריים ווענדט זיך צו שומרים, טאמער האט ער גענוג געלט צו באצאלן עניטינג, רציחה, סעקס, עניטינג, את יענקי דאסקאל וחבריו. אים פריילאזן. ס'איז דא א פיקטשער וואס איז ארום געגאנגען נאך די הייליגע טעג פאר די שומרים, דער און דער מענטש האט גערעיפט א מיידל, מ'האט אויך די ווידיאוס, ס'איז צווישן צוויי הייזער געווען, דאס איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען, אונז ווייס מיר, אונז האמיר עס, אונז פלאג מיר זיך יעצט אונטער צו ברענגען דעם מין זאך וואס דאס הייסט שומרים, אונז וויל מיר מ'זאל אויסלערנען וואס איז די מעדזשיק נאמבער. שידוכים! ניין ניין ניין נישט שידוכים, ס'איז ניין וואן וואן. ניין וואן וואן ווערט באצאלט פון אונזערע טעקסעס, די חברה זענען אזוי סאפיסטיקעיטעד ווען א גוי נעמט ארויס א מארלבארא סיגרעט אין רוסלאנד אין מאסקווע צו רייכערן, די חברה זעהן אלעס. דעי דעי העוו עווריטינג. יעצט רעדסט דא פון א קאנטרי וואס זענען סעפיסטיקעיטעד וואס זייט בריאת העולם איז אזא סעפיסטיקעישן נישט געווען. און נישט נאר אמעריקע איז אזוי סעפיסטיקעיטעד יעדער. טשיינע איז אויך אזוי סעפיסטיקעיטעד רוסלאנד אויך. רוסלאנד זעהט יעצט אז איך פאר מיט די קאר און איך זאג א האטליין. שור זעהן זיי. דו רעדסט דא פון דראונס וואס זיי פארן בלינדערהייט אן א מענטש און זיי שיסן זיי טוען אלעס. בקיצור. שרייט יעצט NYPD די זעלבע וואס איך האב געשריגן ביי קאלעצקי. וואס פאר א שווארץ יאר איז אריינגעקומען שומרים צו זוכן קאלעצקי? א שומרים טוט צוויי זאכן, קודם ווילן זיי פרעסטידזש אז זיי האבן געטראפן, און די צווייטע זאך איז אז זיי טאמער וואלט ווען געווען דער וואס האט געהארגעט קאלעצקי'ן א רב אדער א דיין, למשל ער וואלט געווען זישע כץ וואס ער איז א נואף, ער וואלט געווען פון די וואלנער ברידער, פון די בני וואלנער, פון די וואס זענען פון די בני יואל.

אונז האב מיר אריינגענומען א מאנסטער וואס עס זאל פייטן רייטשעסנעס פאר די פיפל, אויב דער וואס ער טוט ראנג איז א הו איז הו אדער ער האט געלט, און דעס דער מאנסטער הייסט שומרים, ווי דאונט וואנט דעט, קלאר אונז וויל מיר דעס נישט, סאו יעצט וויל מיר אונז אויפשטעלן א ועד, און אונז וויל מיר גיין צו די עף בי איי. און אונז וויל מיר פייטן אז די שומרים איז א איליגעל ארגענעזעישאן עז פאר עז וויער קאנסערנד, אונז האב מיר אלע ראנג דואינגס וואס זיי האבן געטוהן וואס אונז ווייסט מען, וואס אונז ווייסט מען נישט ווייסט מען נישט. ענד ווי וואנט דעם טו בי דיסמענטעלד פראם עי טו זי, אונז וויל מיר נישט יענקי דאסקאל וואס האט געטרעפיקט מיידלעך פון בארדיטשוב, טינעידזשערס, און מ'האט יעדן טאג ווען זי איז געגאנגען בעיביסיטן האט מען איר געפאטשקעט, אמאל געוואוינט מיט איר, אמאל נאר סתם געטאטשט בהוד יופיה. און זי האט קאמפלעינט צו יענקי דאסקאל און יענקי דאסקאל האט זיך נישט געמאכט וויסן, דאס קומט יעצט ארויס, טרעפיקינג טשילדרען, יענקי דאסקאל. יעצט וויל איך נאכאמאל זאגן פארן עולם, די זעלבע מיט סעקשועל קריים, דו גייסט צום רב, אין סעקשועל קריים איז די רב אזוי ווי די שומרים, אדער דו גייסט צו די שומרים, דו וועסט נישט אנקומען אין ערגעץ, דו וועסט אנקומען אז יענקי דאסקאלס פאקעט בוק וועט ווערן פול, דעטס אלל, ווייל זיי נעמען גרויס געלט פאר זייערע שייגעצ'דיגע.
אונז גיי מיר יעצט אויך איבער מיט אפאר יאר צוריק איז געווען א זייער א שוידערליכע מעשה א רב האט א זון פון זעכצן ער האט מאנס געווען א מיידל א נעיבער א מיידל פון זעכצן און די שומרים האט גענומען דאס מיידל אין שפיטאל מען זאל איר אויסקלינען און מען זאל מאכן א DNA ווייל דאס איז ביי לא טאר מען נישט קומען דא אריין די פאליס די פאליס זענען געשטאנען דריי שעה אינדרויסן

ביי די נאנאים, און ער האט געטענה'ט פאר סטיוו ליטווין ס'איז נישט עטיקל און ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה אז דו זאלסט רעדן, א מאן זאל רעדן מיט א מיידל. ס'הייסט אזוי, בועל זיין מעג מען עס, נאר נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה מען זאל טרעפן דעם נואף, ווייל זיי האבן געוואוסט ס'איז א רב'ס א זון. אונז ווייסט מען היינט ווער דאס איז, נאר ביז יעצט האט די עף בי איי אונז נישט אויסגעהערט ווייל שומרים האבן געפירט. היינט הייבן זיי אן צו כאפן ווער שומרים איז און וואטס גאוינג אן אין אווער קאמיוניטי. ס'איז ממש מבהיל על הרעיון וואס דא גייט פאר. אז מען רעיפט א מיידל, אז מען טאטשט א מיידל, קאל נישט שומרים, דו האסט איין אדרעס וועם צו קאלן, דאס איז נײַן וואן וואן ענד נאובאדי עלס, סאו יעצט זענען שוין די בלאגס מודה, זיי שרייבן אז די פאליס האט געאישוט אן עמטליכן סטעיטמענט, דער מענטש וואלט ווען געלעבט היינט ווען זי קאלט גראד נײַן וואן וואן. יעצט איז אזוי, מען זעט די ווידיאו, זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, געדענקט ביי קאלעצקין האב איך געטענה'ט, אז קאלעצקי האט געקענט דעם וויקטים טאטע האט מיך אנגעקאלט און ס'איז דאס איז נישט אמת און זאג עס נישט און נעם עס אראפ און ארויף האב איך געזאגט ליסן וואטש די ווידיא וועסטו זעהן אז ווען ער האט אים באמערקט א האלבע גאס אוועק איז ער אים גראד נאכגעגאנגען אבאוט פעיס ער האט זיך אויסגעדרייט אפילו נישט גערעדט נאר איי קאנטעקט זאג איך אים ווען ער קען נישט דאס יונגל גייט ער דאס נישט טוהן נאר עס זעהט אויס ער האט שוין באקומען אסאך טשאקלאד מיט קענדי פון דעם יונגל און עס זעהט אויס ער האט אויך נישט געהאט קיין געלט צו באצאלן האט ער אים אפגעהארגעט באט עניוועי. האט יעדער געשריגן דו ביסט משוגע, זאג איך ליסן. איך האב דאך אן אפיניען, איך איך זאג יעדן, איך מאך א דיסקלעימער, איך בין נישט NYPD, איך בין נישט שומרים, איך בין גארנישט, איך בין א פשוטער משוגענער אין גאס, אזוי רופט עטס דאך מיך. דאס זאג איך דיר אז דער דער יונגל איז געווען ביי קאנצער. שפעטער, דריי וואכן שפעטער, שרייבט אן ארץ ישראל'דיגע צייטונג אז ער איז געווען ביי זיידן און ער האט אים אינטערוויוט און דער זיידע האט געזאגט ער האט אן אפענע טיר און יעדער קען דא קומען עסן.
און ער איז געקומען יעדן שבת עסן סאו הי העד קאנטעקט וויט די באי סאו נאו וואט. עניוועי, די זעלבע דא אויכעט, איר קוקט גוט אויף די צוויי מינוטעדיגע קליפ, ס'מיינט גארנישט בעיסיקלי צו קיינעם, באקוקטס נאך בערך א מינוט און א סעקונדע וועט עטס זעהן וואס דארטן געשעהט, ס'א אינגערמאן קומט ארויס פונעם אפיס, ער געט זיי עפעס, ער גייט צוריק, און נאכדעם. פון זיי איז ער ארויס געקומען און זיי האבן אים אבדאקטעד. יעצט איינער זאל מיר זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין יד ישראל באמצע, געהערט, איז אזוי ווי צו זאגן אז די וואך גייט מען ליינען אזוי ווי זאל איך אייך זאגן פרשת שופטים, מען גייט ליינען עגלה ערופה, שטותים מיט הבלים, אין יעדע זאך איז דא א יד ישראל באמצע, ס'איז די גמרא לערנט אונז ס'איז נישט דא איין מאל ווען דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אידן און ער מאכט חלילה א כיליון אין כלל ישראל, וואס ס'האט נישט אין זיך פונעם חטא העגל. יעדעס מאל טוט דער אייבערשטער דערמאנען צוריק דעם חטא העגל, ווייל ס'שטייט וביום פקדי ופקדתי. עשו טויג נישט צו יעקב. די פאליס פון לאנג איילענד האבן געזאגט אונז קען מען נישט דעי קאמיוניטי, און ס'איז אן עם פאר זיך, און זיי האבן עס איבערגעגעבן פאר טאמפסאן ער זאל עס פירן. יעצט וויל איך ענק זאגן א זאך, עטס דארפטס פארשטיין אז איבעראל איז פארמישט א איד, ווען זיי האבן נישט אידן וואס זיי העלפן זיי, וואלט עס נישט געגאנגען אזוי גרינג, און ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז אויך אזוי געווען. קאסטנער איז ארום געפארן פון געטא צו געטא, און ער האט געזאגט פאר אלע אידן, מען דארף זיך נישט זארגן, איך טוה פאר ענק, כ'האב א זיגל פון היטלערן אין מיין פאספארט, און איך ארבעט פאר ענק מ'עט ענק באפרייען. און זיי האבן גענוצט די רבנים אויכעט, רוב גרויסע רבנים זענען געווען אינוואלווד און זאגן האטס נישט קיין מורא, פארטס מיט די באן און מען פארט נאר ארבעטן און ארבעטן און ארבעטן, און זיי האבן אפגעפירט כלל ישראל. ווען ס'איז נישט דא קיין יד ישראל באמצע זאלט איר וויסן אז עס געשעהט גארנישט, יעצט פאר דעם האט מען צוגעזאגט די רבנים גרויסע זאכן, אז זיי העט מען גארנישט טוהן, יעצט דער דייטש האט נישט ליב געהאט א טרעידער, ווען ער איז אריינגעקומען אין עני שטאט האט מען קודם גענומען די רבנים, און זיי האבן דאך געמיינט אז זיי גייען ווערן די דירעקטארס פון די עס עס פארטיי, און זיי האט מען קודם אפגעשניטן די בערד. און געהארגעט. דאס איז די פירסט טינג. פארוואס? ווייל ער איז א טרעידער. קיינער האט נישט ליב א טרעידער. ביסט א איד? לאז זיך הארגענען פאר אידישקייט. ער האט פארלאנגט אז זיינע עס עס זאלן זיך לאזן הארגענען פאר אים, און זיי האבן זיך געלאזט הארגענען. און ממילא, ווי עס איז נישט דא קיין יד ישראל באמצע, קען עשו פאר יעקב'ן גארנישט שלעכטס טון. איז דא דאך געווען א יד ישראל באמצע? עטס קענטס קוקן אויף די ווידיאו. אנלעס איי עם קרעיזי. כ'מיין. מען זעהט ווי ער ברענגט אים עפעס ארויס, קען זיין ער האט אים ארויסגעברענגט א פעקל געלט צו וואס, ס'קען זיין זיי האבן געמאכט א דיעל אז ער זאל ארויסקומען, זיי גייען אים געבן בעסערע באדינגונגען, וואטעווער איט וואס, דא איז געווען א יד ישראל באמצע, און איך האלט נאכאמאל אז זיינע שייגעצים האבן אים אראפגערוימט פון וועג, יעצט ווען כ'האב עס געזאגט די ערשטע מאל האט יעדער אנגעהויבן צו שרייען משוגענער, דורך א וואך און מען האט שוין גערופן משה פערלמוטער אויפן סטענד, איך הער זאגן, איך נעם נישט קיין אחריות, איך הער זאגן אז איך האב געזאגט אז משה פערלמוטער. זיין טאטע איז געווען דער וואס איז אינוואלווד געווען צו ברענגען דעם חרם אונטערגעשריבן ביים סקולענער רעבן זון פון מאנטריאל, הער איך זאגן מ'האט אים געפרעגט אין בית מדרש צו ס'איז אמת, צו שיע יענקעלע ער איז געווען דער וואס האט אנגעדרייט ביי שיע יענקעלע פאדראגאל דעם חרם. האט ער געזאגט יא, אבער מען דארף שוין איבערבעטן נחום ראזענבערג. כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל דיר נאכאמאל מודיע זיין, איך לאז מיך נישט איבערבעטן, ס'איז דא צוויי משוגעים אין שטאט, איינער הייסט ר' שלמה אהרן קעלנער, מען אפערט אים געלט און ער נעמט נישט, און איינער הייסט נחום ראזענבערג, ווילסט מיך איבערבעטן, דו קענסט נישט, איך האב געארבעט דעמאלטס פארן אייבערשטן, איך בין געווען א זעלנער מיט יוניפארם. און חוץ פון דעם ווי אזוי העסטו איבערבעטן די אלע זיבן אכט יאר יסורים וואס מ'האט אנגעטון פאר מיר און פאר מיין גאנצע משפחה? און שידוכים אפגערעדט מיט אלע אנדערע זאכן, ווי קען מען דאס איבערבעטן? דיין זון העט זיך טרעפן אין תפיסה און דארט אפייגערן אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, און פארטיג. דאס העט זיין דער סוף פון דעם גרויסן נאמען וואס יעדער האט אלץ געוואוסט אז ברוך אברהם פערלמוטער איז פון די גרעסטע עסקנים. ער איז פון די גרעסטע רשעים, ער האט אונטערגעברענגט צענדליגע משפחות אין מאנטריאל. געקומען מיט זיינע שייגעץ שטיק און זיי האבן געמיינט אמאל אז ס'הותרה הרצועה אז ס'לית דין ולית דיין חס ושלום. סאו דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס די חברה האבן אפגעטון, און משה פערלמוטער איז א חפץ חשוד, זיי האלטן ער האט אלעס געוויסט, יעצט ער קען נישט רעדן, דאס איז קלאר, מ'רעדט דא פון מיליאנען דאלער בענקראפסיס מיט גע'גנב'עט געלט, און מ'האט מסתם געוואשט געלט ביי ישיבות אזוי ווי דער יאקאבאוויטש. און ער שרייט טאקע ער קען נישט רעדן, ער האט מוזן פליעדן די פיפט אמענדמענט, און די גאווערמענט האט אלעס אליין געוואויר געווארן, נאר וואס, איין זאך גייט דא געשעהן, יעדער רב און יעדע ארגענעזעישן און יעדער מוסד וואס האט געקאשעט געלט דורך אים, גייט מען נעמען צו א קרייץ פארהער. סאו רבנים, עטץ האטס געמיינט אז מען קען פאטשן אויף יעדן, וואס? עטס האטס געמיינט מען קען נעמען נחום ראזנבערג און לייגן אין חרם שלא בפניו, יעצט וועט מען ענק אויכעט לייגן אין חרם שלא בפניו, מען וועט ענק אלע אריין טראגן אין תפיסה, יעצט גייט עטס וואו גייט עטס האבן יעצט אזאלעכע פראבלעמען וואס עטס גייטס יעצט האבן וואו וואו וואו. ווי האט עטס זיך געקענט ערלויבן צו נעמען א מענטש און לייגן אין חרם שלא בפניו, סא זעט אויס אז די גאווערמענט קען אויך טון די זעלבע שטיקלעך, זיי גייען ענק אריינרופן. יעדער וואס האט געקאשעט געלט. און איך בין זיכער אז יעדער האט באקומען א חלק פון די פיי, זאליגע האט די ארוינים, זי איז געווען אן ארויני, ער איז געווען א זאלויני, אבער איך האב גראד געזאגט די מעשה שטינקט אונ. נאכאמאל איך האב געזאגט נאך א זאך וויאזוי איך האב געוויסט ס' שטינקט אונטער, כ'האב געזעהן די ריטאליעישאן וויאזוי ער שלאגט צוריק די ניוספעיפער, די ניוספעיפער איז זיכער נישט שילדיג, האב איך געזעהן אז דאס טויג נישט, דער עמי מעגעזין, משה דוד נידערמאן, דער המודיע, און יעדער איין מען האקט צוריק און מען פליקט צוריק, העי, דאס איז אחיזת עיניים, דאס איז ווייל עטס ווילטס אז ס'זאל נישט ארויסקומען דער אמת, ממילא האקט עטס, עטס אונז נרדפים, נרדפים, נרדפים, גארנישט קיין נרדפים, עטס זענטס רודפים. עם, מ'האט אנגעהויבן צוריק צו האקן. האב איך געזעהן דא שטינקט עפעס אונטער, ווייל דיין מלחמה איז דאך נישט יעצט מיטן פאוסט, איז במילא האב איך געוויסט מען טרייט דא צו מאכן אחיזת עיניים, אונז זאל מען זיך שלאגן, פאוסט און דער עולם וועט ווערן בארואיגט, איך וויל זאגן פארן עולם ס'איז געווען א רציחה מכם ובכם, אונזערע היימישע זענען געווען אינוואלווד, ווען דו ווילסט מאכן א רציחה און דו ווילסט די מאפיא פעלט נישט אין אמעריקע קיין רוצחים. זיי זענען געגאנגען זיי האבן געברענגט רוצחים פון אויסלאנד האבן זיי געברענגט רוצחים אונז זעמער אזוי סאפיסטיקעיטעד כשיורדים יורדים עד לעפר מען האט עס אזוי אויסגערעכנט אז יענער איז שוין צוריק געפארן עס איז שוין נישט דא וועם איינצוזעצן אויך נישט און דאס איז א היימישע רציחה ווער ס'איז אינוואלווד און די פאליס האבן עס אויספיגערט אבער פערלמוטער איז אויכעט א חפץ חשוד יא מען האט אויף אים געלייגט דעם נאסן ליילעך אז ער ווייסט אסאך און כ'וויל פרעגן בכלל. אז מ'האט גענומען א מענטש ווי מיך, מ'האט מיר געלייגט אין חרם פאר גארנישט און נישט געפרעגט, פלאס מ'האט געדינגען א שיסער, און פארוואס זאל מען שיסן דעם אינגערמאן? ווען מ'שיסט מיך, וואלט דען גארנישט געווען? דעמאלטס, פארן חרם, וואלט מען מיך אריין געלייגט דארט אין א גריב אין קרית יואל, איך ווייס נישט צו ביי די ארוינים צו ביי די זאלוינים, אבער איך וואלט נישט געווען קיין לאס פאר כלל ישראל, איך וואלט נישט געווען קיין לאס פאר עניבאדי. מען שיסט אזא יונגערמאן רעדט מען דא פון הונדערטער מיליאן דאלער, דערווייל איז ער שולדיג פופציג מיליאן, און דרייסיג מיליאן איז דאך נאך דא א לאון וואס מען האט בענקראפט, סאו יו טאלקינג אבאוט דא אין די היי היי היי מיליאנס אוו דאלערס. סאו זאל איך זאגן אז סאטמאר האט מורא געהאט אים צו שיסן? צו די ארטאדאקסישע קאמיוניטי האט מורא געהאט? נעע. מען האט נישט מורא געהאט צו שיסן א מענטש ווי נחום ראזנבערג וואס ער האט גארנישט מיט קיינעם, כ'האב קיינמאל נישט ברוך השם געבארגט ביי קיינעם, און איך האב אויסגעלערנט יעדן פון מיינע ידידים, איך בין געווען אן אקאונטענט יארן, איך האב יעדן געזאגט, רבותי, מיט א איד זאלסטו נישט האנדלען, זאלסט אים אפילו נישט זאגן דיין נאמען, כ'פלעג זיי זאגן, זעסט דעם פיינענשעל סטעיטמענט וואס איך האב דיר אויסגעשטעלט? ווי אזוי לאנג א איד וועט נישט וויסן. עט זיין גוט. די מינוט מ'עט אנהייבן צו וויסן זעמער אויף צרות. מ'עט דיר אנהייבן צו געבן כבוד, מ'עט דיך לעקן, און נאכדעם וועסטו בלייבן א בעל חוב. דאס האב איך אויסגעלערנט יעדן. גיי אין עני נארמאלע קאמיוניטי ביי גוים וועסטו זען, נאבאדי נאוס סאמבאדי עלס'ס ביזנעס. און ביי אונז זעקס חדשים פאר א פרוי ווערט שוואנגער ווייסט שוין יעדער אז זי איז שוואנגער, און מ'ווייסט שוין צו זי האט א יונגל צו א מיידל אויך. ס'איז דא א רב וואס הייסט הרב רענטגען, ער איז אזוי ווי אן עקסרעי, ביי אונז איז יעדער אן עקסרעי, כ'האב אמאל געזאגט פאר מיינע קינדער גיי ארויס אין די גאס און פרעג וואס דיין טאטע לייגט אריין אין טשולנט, גיי ארויס אין די גאס און פרעג, צו לייגט ער פאטעיטאס אזוי ווי די פוילישע, צו לייגט ער אייער אזוי ווי די מארמארישע, דארט וואס זיי לייגן די אייער אינעם טשולנט. זאג איך גיי ארויס און פרעג, זאגט ער נו וויאזוי, וויאזוי די גאנצע גאס וויסן, כ'פארשטיי נישט, דו גיי ארויס וויאזוי. זאג איך אים גיי ארויס, און יעדער האט געוויסט איך לייג נישט אריין קיין אייער און איך לייג אריין פאטעיטאס, דאס איז אונז, אונזער קאמיוניטי, אונז ווייס מיר אלעס וואס טוט זיך ביי יענעם, סאו ווען איך האב געזען אז זיי שלאגן זיך מיטן צייטונג האב איך געזאגט אה-אוו דאס איז א נאו נאו, איטס בעד נוז, דא גייט יעצט ארויסקומען מיט געוואלדיגע זאכן, יעצט זאל איך גיין אביסל ווייטער, ווען מ'וועט פיינעלי כאפן יענעם, זאל משה דוד ארויף גיין און שרייען אנטעסעמיטן אנטעסעמיטן אנטעסעמיטן. משה דוד, איך האב א האטליין און איך רעד אין מיין נאמען. דו רשע רעדסט אין נאמען פון כלל ישראל, דו ווייסט ווי דו ברענגסט אונז אראפ? איך האלט אז מען דארף אויפשטעלן א קאמיטי פון ערנסטע מענטשן און זאגן זיי רעפריזענטן אונז נישט. זיי ברענגען אונז אראפ מער ווי זיי רעפריזענטן אונז. און דאס איז אויכעט א נאו נאו. אונז זע מיר אויס ווי די ארגסטע שמוץ יאנס אין די גאס.

זאג איך אים, דיין זון איז נישט דער איינציגער וויקטעם, דיין זון איז נאר א וויקטעם פון א וויקטעם פון א וויקטעם, און אונז ווייס מיר ווער ס'האט אים מכשיל געווען אויכעט, און אונז ווייס מיר אז ס'איז געקומען די תלמוד תורה חתם סופר פון בארא פארק וואס זייער רב עהרנפעלד האט אונטערגעשריבן דעם חרם, דארט איז אויכעט זייער נישט קיין קלין האוז, נישט אומזינסט האט ער אונטערגעשריבן, האסט געזען די רבנים האבן אונטערגעשריבן, האסטו געדארפט וויסן סאמטינג איז קוקינג און איטס גאנא קאם אוט. ווייל ווען אונז הייבן מיר אן צו פייטן א מענטש צו א ניוז פעיפער איז א סימן ווי נאו ווי אר עט פאלט, דאס האבן מיר שוין אויסגעפיגערט. סאו עניוועי, איך הער זאגן אז ער האלט ביים עפענען ווייל איך האב אים געשיקט א מעסעדזש, דיין זון איז דאך א יחיד, דו דארפסט ראטעווען כלל ישראל, מיט דיין געלט ראטעווע כלל ישראל, הער איך זאגן ער האלט עס יעצט ביים טוהן, כ'האב אים געגעבן מענטשן מיט וועם ער זאל זיך קאנעקטן ווייל איך וויל נישט זיין אינוואלווד קודם איך בין דאך אין חרם. און צווייטנס, ס'איז דא מענטשן מיט מער עקספערטיז ווי איך, ס'איז דא סייקייטריסט, סייקאלעדזשיסט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט, זאלן זיי ארבעטן. אונז מוז מיר האבן א אפיס אז א בחור ווען מ'האט אים אטאקירט זאל ער האבן ווי צו גיין. דער בחור וואס דזשערי בראונער האט אטאקירט האט ער אפגעקאלט מיך. מי, איך מיין, איך דארף דאך דאס נישט טון טווענטי פאר סעווען, איך טו עס מיט ליבשאפט פאר'ן אייבערשטנ'ס קינדער. אבער ס'מוז זיין אן אפיס, דער העז טו בי אן אפיס, נאכדעם האט מען געמוזט מיטגיין מיט אים צו די פאליס, מ'האט אים געמוזט געבן ווי מ'זאגט ער זאל זיך בארואיגן, ער זאל זיך נישט דערשרעקן. סאו אויב ס'וועט זיין אזא אפיס האט מען דאך אויפגעטון א גרויסע זאך, ס'איז די גרעסטע זאך וואס מ'קען טון. יעצט איך בין מסכים מ'זאל ארויסלאזן יחיאל'ן, ער זיצט נאך אין דזשעיל, אבער ווער ס'געבט אים דעם בעיל האלט איך זאל אים נעמען צו זיך אין בעיסמענט, אז דו געבסט אים שוין פרייהייט, געב אים זיין סעקשועל פרייהייט אויך וואס ער דארף אויך. סא דאס איז וואס דא גייט פאר אין די קאמיוניטי, אזא פארשאלטענע קאמיוניטי, ווי אזוי האט מען דאס אויפגעשטעלט, איל נעווער פיגער דיס אוט. סא דער איד, לויט ווי איך הער, האלט ביים מאכן אזא אפיס אין וויליאמ, אין בארא פארק, איך ווייס אין ברוקלין, די איד איז א מולטי מולטי מיליאנער, פאר אים איז דאס גארנישט, און ס'איז דא גאווערמענט פאנדינגס. און בכלל האב איך נישט געוואלט זיין אינוואלווד אינעם מוסד דא נישט אז ס'סאטמארע זאגן דער סאטמארער דו ווייסט דאך די רבנים אים אין חרם און איך קען נישט געבן קיין געלט פארן חרם קאמאן כ'האב אים געזאגט איך וועל זיין ביהיינד די סינס כ'וועל דיר צוזאמשטעלן א קאמיטי אבער נאכדעם וועסטו שוין פארן גוט איך זעה און זיי האבן מיר צוזאמגעשטעלט טאנצן א קאמיטי און מ'פארט ברוך השם גוט.
זיי זיצן אלע איינגעלייגט יעצט. סאו ברוך אברהם פערלמוטער מען דארף מאכן יעצט שנעל א דינג אין קאנטענענטל צו מאכן פאר דיין זון א באנקעט אז ס'זאל זיין געלט פאר די לויער. איי ער האט געלט? קודם ווייס איך נישט צו ס'איז זיינס און צווייטענס ווייס איך נישט צו ער וועט עס וועלן אויסגעבן. ס'דא יש. וואס איז ממונם חביב מגופם. און נאכדעם דארף מען פארשטיין די אלע וועבערמאן האט אויך געלט מען האט אים געמאכט א אסיפה צו צאמנעמען געלט עס מיינט גארנישט אז מען האט געלט וויבאלד האסט א הו איז הו נעים וועט מען דיר צאמשטעלן געלט. יעצט הער איך נאך א זאך ס'איז גוטע נייעס. איך ווייס אויך נישט, איך קען נישט נעמען הונדערט פראצענט ווי מען זאגט ריספאנסיביליטי. איך האב געזאגט א דרשה אז מען דארף צאמשטעלן א ועד מיט אן אפיס ווען איינער טרענקט זיך, אזוי ווי ביי די ספרדים איז דא. הער איך זאגן אז ס'איז דא א איד וואס ער הערט מיך אויס, ער הייסט נחמן קאלער, ער איז פון די גרעסטע לויערס היינט ביי די אידן פון קאאפס, ער איז א פערסענעל ווערט מסתם הונדערט מיליאן פלאס, און ער האט דערהערט דעם געדאנק און ער זאגט אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט, און ער האט געשיקט פאר רבנים פערסענעל ענוועלאופס מיט א פערסענעל שליח אז ער איז מסכים ער האט גענוג פיינענשאל אינסטעטושענס און ער איז מסכים צו מאכן אזא קאמיטי ווען איינער דערטרענקט זיך זאל ער קומען און עס זאל זאגן כאניש מיט דעם נעמען די עסעטס מיט דעם ארויסהעלפן אפילו ס'קאסט מער געלט אזוי ווי די ספרדים האבן איבערגענומען א עסטעיט פון וואס איז ווערט צוואַנציק מיליאן און זיי האבן באצאלט דרײַסיק מיליאן אבער מיט די צייט מאכן זיי געלט אויף דעם און איך הער זאגן אז דאס איז די צווייטע גוטע זאך וואס האט אויפגעטון די ערשטע גוטע זאך איז אז מ'וועט מאכן האפענטליך אן אפיס אז א בחור און א מיידל האט אהן וואו צו קאמפלעינען ווען מ'טאטשט זי. און ווען איר טאטע טאטשט זי, ווען איר קאזין טאטשט זי, ווען איר ברודער טאטשט זי, און די צווייטע זאך וועט זיין א אפיס וואו מ'וועט קענען ארויסבעילן חברה. יעצט ער האט עס געשריבן פאר רבנים, איך וויל דיר זאגן נחמן קאלער איך קען דיך נישט, נאר טאמער איז א רב אינוואלווד וועט עס קיינמאל נישט קומען צו א שטעמפ, ווייל די רבנים זוכן נישט צו ראטעווען כלל ישראל, די רבנים זוכן וואו מ'קען מאכן דא א פאר דאלער, זיי קערן נישט צו מ'מאכט פון זנות, צו ווען מ'שלאגט זיך קעגן זנות. צו מען מאכט דאס געלט פון באנקראטניקעס, צו מען מאכט דאס געלט ווען יענעם גייט גוט, דעי דאונט קעיר. דו דארפסט נעמען אפאר ערנסטע בעל הבתים, און מ'מאכן אן אנאנעמעס אפיס, ס'הייסט די אפיס זאל נישט זיין אנאנעמעס, נאר דער וואס קומט אריין זאל זיין אנאנעמעס, און מיט א רב זאלסט נישט האבן צו טון. שטעל דיר פאר, ווען א רב ווערט געוואויר אז איינער פון זיינע חשובסטע מתפללים וואס געבן אים אסאך געלט, זענען געגאנגען אין באנקראט, ווייסט וואס ער טוט? ער ווארפט אים ארויס, ער זאגט דו רעדסט ביים דאווענען, געט אוט אוו מיי שול. דו קענסט נישט די רבנים, און ער קאלט אפ אלע רבנים ארום און ארום, קיינער זאל אים נישט ארייננעמען. דו ווייסט וואס א רב איז? אנבעליוועבל! יעצט ער שרייט אז דעם שטארק וואלט מען ווען געקענט ראטעווען, מען וואלט אים געקענט ראטעווען, שור פארוואס נישט? נאר וואס, אונז זעמער אזוי אנסיפיסטיקעיטעט, אונז האמער א הערשל קלאר וואס ער טוט זיך אויף, און ווייס איך וויאזוי ווילימסבורג וואלט ווען אויסגעזעהן אן מיר, וויאזוי עס וואלט אויסגעזעהן אן דיר, הא הא הא הא הא, עס וואלט אויסגעזעהן ווי א נארמאלע קאמיוניטי. און ער נעמט נאך קרעדיט וויאזוי דאס ווילימסבורג זעהט אויס, ווילימסבורג זעהט אויס ארגער ווי זימבאבווע אפריקע מיט די מיט די מאשין גאנס דארט וואס יעדער וואקט ארום. דו רשע, דו שייגעץ, דו מיט אלע רבנים ארום און ארום. שוין, איך האב שוין די וואך געמאכט מיין האטליין און צוויי מאל אינמיטן די וואך און יעצט אויכעט, איך וויל ענק לאזן אביסל דעכענען און מ'עט זעהן די נייע דעוועלעפמענטס, ווער האט געהארגעט דעם אינגערמאן? כ'וויל ענק נאר זאגן א אינטערעסאנטע זאך. איינע פון די וויקטימס האט מיך אפגעקאלט אז ער האט געמאכט א סאנג, ער האט געזען ער איז פארביטערט, מ'האט אים אין דער ערד געלייגט. קיצור, ער האט געמאכט א סאנג, וואס דער סאנג איז זייער א שארפער און א פאוערפול סאנג. מורא'דיג. ער איז א מיוזישן, א יונגער בחור פון זיבעצן יאר. און דער סאנג באשטייט אז לאז נישט אז דער וויקטים זאל דיך וויקטימייזן א גאנץ לעבן. קער דיך צוריק צום באשעפער און צו א נארמאלע געזעלשאפט און צו א נארמאל לעבן. ס'איז זייער א שיינער סאנג. איך וועל עס ארויפלייגן אויף איינע פון די קעסטלעך, איך וועל ענק מודיע זיין אויף וועלכע, ווייל איך האלט ס'איז דא טויזנטער וויקטימס וואס זיי דארפן הערן דעם סאנג, און זיי דארפן העלפ דווקא פון אזא מענטש וואס ער איז שוין געווען מאלעסטעד. האטס אלע א גוטן שבת און א פרייליכן, און מ'זאל גוט דורכגיין דעם ים סוף, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, און כל טוב. זייטס געזונט.